א גוט יאר, די וואך גייט פרשת תולדות, איך וויל זאגן אפאר ווערטער צו די הזכרה צו דערמאנען פון דעם גרויסן גאון א גדול בתורה ובמעש הרב הצדיק ר' עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, לחיי העולם הבא. קודם עמיר אנהייבן אביסל פון זיין גאונות, זיין גאונות איז געווען עד להפליא, ער שרייבט אין זיינע תשובה ספרים שרייבט ער די גאנצע צייט פונקטליך יעדן ראשון מיט יעדן אחרון און לויט די יאהרן, מיט אנדערע ווערטער ער מישט נישט אויס א פריעריגן מיט א שפעטערדיגן, ער ברענגט צו די גרעסטע די לעצטע אחרון שבאחרונים, די היינטיגע מחברים ברענגט ער צו, מען האט אים אמאל געפרעגט וואס דארפסטו דאס האבן? דו ביסט דאך גרעסער פון זיי, האט ער געזאגט, ניין, איך וויל געבן חיזוק פאר די לומדי תורה, זאלן זען אז מען רעכנט זיך מיט זיי. ער איז געווען רב פון מצרים ביז ביז וואס איז געווען די מלחמה פון די סיני, דעמאלטס האט מען ארויסגענומען די קהילה פון מצרים, און דעמאלטס איז פונקט קלויזנבורגער רב געפארן אויף ארץ ישראל, און זיי האבן זיך געטראפן, און קלויזנבורגער רב האט געמיינט אז זיי טרעפן דארטן א ספרדישן גאון, ער קען עפעס. און ער האט מיט אים אנגעהויבן צו רעדן, האט ער געמיינט ער קען נאר די תשובות פון די ראשונים, האט ער אנגעהויבן צו רעדן אין די אחרונים, אין די אשכנזישע אחרונים, האט ער געזעהן דער מענטש האט אלעס, אנדערטהאלבן יאר שפעטער, אז א גאנצע אנדערטהאלבן יאר האט ער נישט געקענט אויפהערן צו רעדן, איך בין געווען אין ארץ ישראל, איך האב געטראפן א מצרי'שן גאון, ער האט אים גערופן א מצרי'שער גאון ווייל ער איז געקומען פון מצרים. ער איז געווען דארטן רב, איז דער מענטש קען כל התורה כולה, זאגט ער איך האב געמיינט אז איך קען, אזוי האט קלויזנבורגער רב געזאגט, דערווייל האב איך געזעהן אז ער קען, דער מצרישער גאון, ער האט געקענט כל התורה כולה און ער האט געגעבן רעספעקט פאר יעדן, ברענגט צו אלע, אפילו אשכנזים, כאטש עס איז נישט געווען קיין מנהג אשכנז, על כל פנים, דער מענטש איז געווען אן איש המעש, ער האט געטוהן, יעצט, איך וויל מסביר זיין אביסל וועגן גדולי ישראל, די גמרא זאגט אז יהושע איז געווען אן אוהב ישראל, ער האט ליב געהאט אידן. ס'איז א אינטערעסאנטע זאך, יהושע איז געווען דער וואס האט אריינגעברענגט די אידן אויף ארץ ישראל. כ'האב אמאל געזאגט א דברי תורה, הער אויס וכפטיש יפוצץ סלע. ס'איז דא א מורא'דיגער חינוך, דער חינוך זאגט דארטן ווי ס'שטייט ביי די לוויים לא יהיה להם חלק ונחלה, השם הוא נחלתו, זאגט דער חינוך מורא'דיגע ווערטער, דער אייבערשטער האט נישט געוואלט אז די כהנים און די לוויים משרתי השם, זאלן שלאגן און הרג'נען מענטשן, אפילו ס'איז געווען א מלחמת מצוה, מ'האט געדארפט אייננעמען ארץ ישראל, און אידן האבן זיך געמוזט באזעצן אין ארץ ישראל, איז אבער נישט גוט ווען משרתי הקל טוען אזאלעכע זאכן, דערפאר לא יהיה להם חלק ונחלה האבן זיי נישט באקומען קיין חלק אין ארץ ישראל, פארוואס? ווייל מ'האט זיך געדארפט אייננעמען, זיבן יאר איז געווען וואס מ'האט איינגענומען, און ס'איז נישט שיין אז משרתי הקל זאלן טון אזא זאך, א מורא'דיגער חינוך. כ'האב געטראכט, לויט דעם חינוך קען מען אפשר זאגן, וועגן דעם האט דער אייבערשטער געזאגט פאר משה רבינו'ן אז דו קענסט נישט אריינגיין אויף ארץ ישראל, ווייל ווען מ'איז אריין אויף ארץ ישראל האט דאך איינער געמוזט פירן די מלחמה. יהושע איז נישט געווען פון שבט לוי, יהושע איז געווען פון שבט אפרים. יהושע האט געוואוסט וויאזוי צו פירן א מלחמה ווייל ס'איז אים געלעגן אין די בלוט, ווייל יוסף הצדיק האט געפירט גאנץ מצרים. און ממילא יהושע האט געמעגט ווייל ס'איז געווען א מצוה, אבער פאר משה רבינו וואלט עס געווען נישט לכבוד ולתפארת אז משרתי הקל זאלן טוהן דעם מין ארבעט פון הרג'נען מענטשן. געפין מיר ביי דוד המלך זאגט אויך דער אייבישטער דו קענסט נישט בויען די בית המקדש ווייל דו האסט פארגאסן אסאך בלוט, יעצט פארוואס האט דוד המלך פארגאסן אסאך בלוט? ווייל ער איז געווען א מלך ישראל און ס'שטייט. דריי זאכן האט דער אייבערשטער אונז אנגעזאגט ווען מען קומט אריין אויף ארץ ישראל, די ערשטע איז אז מען זאל מאכן, שטעלן, א מלך, די צווייטע איז מען זאל בויען א בית הבחירה, א בית המקדש, און די דריטע איז מען זאל מכרית זיין זרעו של עמלק, מכרית זיין זרעו של עמלק אויסצוראטן, דאס איז געווען א באפעל פונעם אייבערשטן, תמחה זכר עמלק, דעסוועגן דאך האט דער אייבערשטער געזאגט פאר דוד המלך אז וויבאלד דו האסט עס געטון, דו קענסט מיין בית המקדש נישט בויען, ווייל מיין בית המקדש איז געווען. געבויעט צו מאכן שלום אויף די וועלט און למעשה האסטו פארגאסן בלוט, סאו אונז זעהן מיר פון דעם א מורא'דיג און טיפע זאך, אפילו ווען ס'איז א ציווי פונעם אייבערשטן דארף מען וויסן ווער וואס און ווען, יעצט ס'איז געקומען יהושע בן נון וואס ער איז געווען פון שבט אפרים, ער האט אריין געפירט די אידן אויף ארץ ישראל און נישט משה רבינו ווייל משה רבינו וואלט ווען נישט געקענט זיין אינוואלווד אין א מלחמה אפילו ס'איז געווען א מצוה פונעם אייבערשטן מ'זאל אויסראטן די זיבן פעלקער יעצט וועלן מיר באלד רעדן וועגן עזרא הסופר, עזרא איז יא געווען א כהן און ער איז יא געווען מזרעו של אהרן, פון דעסטוועגן דאך איז ער געווען דער וואס האט צוריק געברענגט די אידן ער האט זיך ער האט משמש געווען בכהונה גדולה אזוי זאגט די רמב"ם קלאר אין ספר יד החזקה, נאכדעם ווען ער האט צוריק געברענגט די אידן אויף ארץ ישראל איז ער געווען א כהן גדול. סאו למעשה זעהן מיר פון דעם אז אפילו דאס אליינס ווער ס'מעג און ווער ס'טאר נישט, כאטשיג ער איז אויך געווען מזרעו של אהרן משרתי קל, האט ער יא געמעגט. פארוואס? ווייל דעמאלטס זענען די אידן געווען אויף אזא שפל המצב אז מ'האט געמוזט האבן אזא אזא גרויסן מענטש ווי עזרא הסופר זאל ארויפברענגען צוריק די אידן און זאל זיי באהאלטן מאכן זאלן צוריק מקיים זיין תורה ומצוות. די גמרא זאגט עזרא הסופר איז געווען אזוי גרויס אז דער אייבישטער וואלט ווען געקענט געבן די תורה דורך עזרא הסופר. נאר וואס איז געשען? משה רבינו האט אים אויסגעכאפט, שכבר קדמו משה, ער געווען אזוי גרויס ווי משה רבינו, איז אמאל ווען כלל ישראל איז אזוי בשפל המצב מוז מען נעמען אפילו משבט לוי און צוריק ברענגען די מענטשן, ווען ס'איז געווען די מעשה מיטן עגל, וואס האט משה רבינו געזאגט? ער האט גענומען זיין שבט, און וואס האט ער זיי געזאגט? הרגו איש אנשיו, און זיי האבן נישט געקוקט ואת אחיו לא הכיר ואת בניו לא ידע, זיי זענען געגאנגען טון דעם דזשאב, סאו דאס האט אלץ צוטון ווי ווייט די עבירה איז נפרץ געווארן און ווי וואסער א גרויסע עבירה דאס איז אז כלל ישראל זאל דינען דעם עגל, און ויקומו לצחק, זיי האבן געטון דארט גילוי עריות און שפיכת דמים, זיי האבן געהארגעט חור, יעדע זאך האט צו טון ווי ווייט ס'איז פארקראכן די זאך, אונז געפין מיר אז יהושע ווען ער האט איינגענומען ארץ ישראל פאר אידן האט יהושע געמאכט, קודם כל האט ער געמאכט א פאר תקנות און נאכדעם האט ער זיך אויסגענומען צען תקנות, די גמרא איז מסכת בבא קמא דף פ עמוד ב. די ערשטע זאך, ער האט מתקן געווען ברכת הארץ אין ברכת המזון, נודה לך ה' אלוקינו על שהנחלת לאבותינו ארץ חמדה טובה ורחבה, ועל שהוצאתנו ה' אלוקינו מארץ מצרים, דאס איז געווען נאכדעם ווען מען האט איינגענומען ארץ ישראל און מ'איז שוין צוגעקומען צו די מטרה וואס דער אייבערשטער האט אונז צוגעזאגט, צוגעזאגט פאר אונזערע עלטערן, פאר אברהמ'ן און פאר יצחק און פאר יעקב אז ער וועט אונז געבן ארץ ישראל. נאכדעם איז אזוי. יהושע בן נון האט אויכעט געזאגט די תפילה פון עלינו לשבח. עלינו לשבח איז א מורא'דיגע תפילה. ס'שטייט ווער ס'זאגט עס פאראויס און צוריק צוועגס איז אלע זיינע שונאים וועלן נישט קענען האבן קיין שליטה אויף אים. ס'איז א מורא'דיגע תפילה. איך דארף וועגן דעם אליינס קען איך זאגן א גאנצן שיעור. נאכדעם איז אזוי. נאכדעם האט ער זיך אויסגענומען תנאים. מיט אידן, עס גייט אריין אויף ארץ ישראל, זייער פיין, איך וויל מיך אבער אויסנעמען מיט ענק תנאים. יעצט, עס איז דא אין דעם א מחלוקת אין די אמוראים, רבי יהושע בן לוי זאגט צען, ר' יוחנן קריגט זיך אויף אים און ער זאגט עס איז דא נאך איינס. יעצט לאמיר קודם גיין צו די צען. יהושע האט זיך אויסגענומען מיט זיין בית דין, אזוי זאגט דער רמב"ם אין הלכות נזקי ממון פרק ה משנה ג, אז ס'איז געווען אויסגענומען מיט א תנאי בית דין אלע מענטשן וואס זאלן באקומען א חלק אין ארץ ישראל איז געווען אויסגענומען אז מען מעג פאשען אין וועלדער פון אנדערע. נארמאל טאר דאך א בהמה נישט פאשען נאר אין זיינע פעלדער האט יהושע געזאגט ניין ס'איז דא פאבליק לענד פאבליק לענד מיינט יעדער קען דארטן פאשען ס'איז פאר בהמות יעצט רש"י זאגט אז די תקנה איז געווען אז דער מענטש וואס ער אוינט דעם וואלד. זאל אויף דעם נישט מקפיד זיין, ממילא וועט עס נישט זיין קיין גניבה. די צווייטע תקנה האט יהושע געמאכט אז יעדער מענטש מעג קלויבן העלצער, א מענטש דארף דאך האבן האלץ צו הייצן, א מענטש דארף האבן האלץ פאר בויען א שטיקל וואנט, א דאס א יענץ, מעג מען נעמען פונעם חבר'ס וואלד אן א רשות, ווייל. ס'איז א זאך וואס דער מענטש דארף האבן אויף צו לעבן. יעצט, שטייט אין די גמרא אז דאס נאר אזאלכע העלצער וואס איז נישט חשוב, מ'מיינט אזאלכע קליינע שטיקעלעך העלצער, אבער אוודאי א בוים טארסטו ביי יענעם נישט אפשניידן. נאכדעם איז געווען נאך א תקנה אז א מענטש מעג קלויבן גראז פון יענעמ'ס פעלד. פארוואס? ווייל ער דארף עס האבן פאר זיין בהמה, די בהמה מוז דאך לעבן, אמאל ביי מיר נישט געוואקסן אזוי גוט. נאכדעם איז דא די פערטע תקנה אז מען מעג אראפנעמען א שטיקל צווייג פון זיין חבר'ס בוים כדי ער זאל קענען ביי זיך איינפלאנצן דעם זעלבן בוים, און דער בעל אילן קען נישט מקפיד זיין אחוץ ווען ס'איז אזאלעכע שטיקלעך צווייגן פון זיי פון אן איילבירט, פארוואס? ווייל אויף דעם איז מען מקפיד. נאכדעם די פיפטע תקנה איז אז מען מעג טרינקען פון א קוואל פון א יחיד, דאס טייטש אזוי, א איד האט זוכה געווען אז אין זיין פראפערטי איז דא א קוואל, מעג יעדער איינער קומען דארטן טרינקען, און דער מען מעג אפילו ארויפגיין אויף זיין פעלד, און דער בעל השדה טאר נישט פון זיי נעמען קיין געלט, כל שכן נאך אן אלטער קוואל וואס איז שוין געווען דארטן ווען מען האט איינגעטיילט, טאר מען זיכער נישט, קען מען זיכער נישט שטערן דעם עולם, יעצט, דער זאגט אבער די גמרא אז דאס איז נאר א קוואל וואס דאס איז שוין דארט געווען, אבער א קוואל וואס דער באלעבאס האט זיך געפלאגט און ער האט געטראפן וואסער, דעמאלטס קען ער יא מעכב זיין אז מען זאל נישט קענען פון דעם שעפן, נאר אז ער געט רשות, אזוי זאגט דארטן תוספות. די זעקסטע תקנה איז געווען אז אלע שבטים מעגן פאנגען פיש אין ים פון טבריה. ס'איז נישט געווען צופיל וואסערן אין ארץ ישראל, ס'איז דא דער ים הגדול איז אויף איין גאנצן פראנט, דער מערב איז ים הגדול, אבער אין ארץ ישראל אליינס, און יעדער שבט האט דאך געהאט זיין חלק. כדי, ס'איז דא אזאלכע שבטים וואס האבן נישט באקומען קיין שום וואסער און אפשר א קליין וואסער, און אין טבריה און אין כנרת איז דא זייער אסאך פיש, און גוטע פיש אויך, איז במילא. האט מען געמאכט א תקנה אז יעדער שבט מעג גיין דארטן פישינג, דאס געהער נישט פאר דעם שבט וועמען ס'האט געהערט, טבריה פאלט אריין אין שבט נפתלי, וועט נפתלי זאגן ניין איך לאז נישט, ניין ס'איז נישט דא אזא זאך ס'געהער פאר יעדן, די זיבעטע תקנה איז געווען אז מען נעמט א צרור, מען קען נעמען א שטיקל שפענדל פון א מענטש פון זיין פראפערטי, טאמער דארף מען זיך אפווישן, אינדערהיים איז נישט געווען קיין טוילעט פעיפער, מען האט זיך אפגעווישט אדער מיט א שטיינדל אדער מיט א שטיקל האלץ, דאס הייסט אבנים מקורזלות אין מסכת שבת, איז בקיצור, מעג דער מענטש נעמען א שטיקל שפענדל פונעם גדר, מעג ער אפברעכן א קליין שטיקל פונעם גדר און ער קען זיך. מקנח זיין און יענער קען נישט שרייען דו צוברעכסט מיר מיין גדר. פארוואס? ווייל אז מען דארף ארויסגיין איז די גרעסטע עקלקייט מען זאל זיך צוריקהאלטן. איז עובר יעדע מינוט אויף א איסור פון לא תשקצו. סאו גייט ער אונטער יענעמס גדר מאכט ער זיך אויס, האט ער זיך דאך נישט וויאזוי אפצוווישן, מעג ער אראפברעכן א שטיקל שפענדל. די אכטע תקנה איז געווען אז מען מעג ארויפגיין אויף יענעמס פראפערטי ווען ס'איז די צייט פון ווען ס'רעגנט. ס'איז אמאל נישט געווען קיין ראודס, מ'איז געגאנגען אויף די בלאטע, איז אז ס'איז נאס און בלאטעדיג מעג ער ארויף גיין אויף יענעמ'ס פראפערטי אויב דארט איז דא גראז און ס'איז נישט בלאטעדיג, און ער קען יענעם נישט זאגן ס'איז מיין פראפערטי. די ניינטע איז געווען ווען איינער גייט און ער איז צווישן די ביימער און ער קען נישט דעם וועג ארויס, ער האט נישט קיין וועג ארויס, מעג ער מיטנעמען א שערל און אפשניידן די קליינע צווייגנדלעך כדי ער זאל קענען אדורכגיין ביז ער קומט אן צו זיין וועג. די צענטע זאך איז אז א מת מצוה איז קונה מקומו, דאס טייטש אז דארט ווי ער איז געהארגעט געווארן דארט באגראבט מען אים און פארטיג. יענער קען נישט זאגן, העי ליסן, ס'איז מיין פראפערטי איך וויל נישט מאכן א בית החיים דערפון, דאס איז עס, קונה מקומו. יעצט אויף דעם איז שוין דא א גאנצע זאך, ס'איז דא פון חזון איש, ס'איז דא פון מהרש"ל איז דא א גאנצע זאך פארוואס מ'איז זיך יעצט נוהג אז מ'טראגט יא צו א בית הקברות, פארוואס איז מען נישט, א מענטש וואס ווערט געהארגעט, למשל אויף די הייוועי איינער ווערט געהארגעט איז ער קונה מקומו, מ'דארף אים דארט באגראבן. פארוואס היינט טוט מען נישט אזוי? איז ברענגען זיי ווייל וויבאלד היינט וואוינט מען דאך נישט ארץ ישראל, און אפילו ווען ס'איז דא היינט מדינת ישראל זיי האלטן דאך נישט פון תורה ומצוות, איז האב איך מורא אז מארגן וועט קומען א צווייטער און וועט אים ארויסגראבן, ווייל ווען נישט איז עס זייער הארב, ווייל ס'איז דא א מעשה די גמרא ברענגט אז רבי עקיבא זאגט, אמאל בין איך געגאנגען אויפן וועג, כ'האב געטראפן א מת מצוה, האב איך מיך מטפל געווען מיטן, כ'האב אים געברענגט פיר מיל, ביז כ'האב אים געברענגט אין בית הקברות און כ'האב אים באגראבן. ווען איך בין געקומען צו רבי אליעזר און רבי יהושע האב איך זיי דערציילט די מעשה, האבן זיי מיר געזאגט אויף יעדן טריט וואס דו האסט געטרעי געגאנגען מיט דעם מת האסטו כאילו שפכת דמו, האסט שופך דמים געווען ביי יעדן טריט, פארוואס? ווייל ער איז קונה מקומו און האסט אים געדארפט דארט באגראבן ווי דו האסט אים געטראפן. שוין. נאכדעם איז דא נאך א זאך, כ'האב ענק געזאגט ס'איז דא נאר צען תקנות וויאזוי איז דא דא עלף תקנות, סאו כ'האב ענק געזאגט ס'איז א מחלוקת צו ס'איז צען צו ס'איז עלף. עכ"פ. אז מען קען גיין בשבילי הרשות, מען האט געמאכט אזאלכע שבילים האט מען געמאכט, און מען האט געמאכט אז ביז ס'קומט אראפ די רביעה שניה, דאס איז די צווייטע רעגן, דאס מיינט י"ז חשון, ביז דעמאלטס מעג יעדער גיין אויף די שבילים. יעצט איז דא א גאנצער מדובר אינעם ב"ח אין חושן משפט אין סעיף צ"ד צי יהושע האט עס געמאכט נאר אויף ארץ ישראל, צי אויף חוץ לארץ אויך, למאי נפקא מינה? נפקא מינה איז ווען אידן וואוינען אין שטעט ווי ס'וואוינען א אידישע פערטל, ס'וואוינען רוב אידן אזוי ווי אין קרית יואל, דארף מען ארויסנעמען די אלע שלחן ערוכ'ס און מען דארף ארויסנעמען די אלע תקנות פון יהושע, און וויסן אז, מאנרא, מאנסי, סקווער, די אלע שטעט די אידישע דארפן זיך פירן מיט די תקנות, מען קען נישט מקפיד זיין יעדער איינער אויפן צווייטן און ווערן א ריעל עסטעיט ענטרעפרענער און אונטערברענגען יעדן. ס'איז סוף כל סוף דא א שטיקל אידישע געפיל אויך, דער אייבערשטער געט און זיי נישט א, א רשעות'דיגער מענטש. יעצט כ'האב ענק געזאגט אז עלינו לשבח האט אויכעט יהושע מתקן געווען. יעצט ווערט געברענגט אז ווען די מויער, ער איז דאך געקומען ביי די מויער פון יריחו איז ער געגאנגען און ער האט געזאגט עלינו לשבח געהעריג און צוריקצווועגס, ישר והפוך, און נאכדעם איז איינגעפאלן די מוהר ר. האט יהושע בן נון געוואוסט אז די אידן קומען אריין אויף ארץ ישראל וואו ס'איז פול מיט עובדי עבודה זרה, העט מען דאך זעהן זייערע שקוציהם וגלוליהם, האט זיך דעמאלטס אויפגעעפנט דער הימל ביז כביכול אויבן אויפן העכסטן עולם, און די אידן האבן געזעהן אז ס'איז אין עוד מלבדו, דעמאלטס האבן זיי געזאגט עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה און אזוי ווייטער. דארטן רעדט מען וויפיל שמוציג די גוים זענען אז זיי דינען די עבודה זרה, און דער אייבערשטער האט זיי געעפנט אשר פתח הקדוש ברוך הוא שבעה רקיעים וארץ והראה להם שאין בעולם זולתו הוא בעצמו. ס'איז נישט דא קיינער נאר ער אליין. דעמאלטס האבן אידן גע, אלע אידן אויסגעשריגן כי השם הוא האלקים אין עוד. יעצט יהושע האט אריינגעשטעלט זיין נאמען אין דעם עלינו צוריק צוועגס. יעצט וואס דאס מיינט איז אזוי, עלינו הייבט זיך אן אזוי עלינו לשבח, נאכדעם הייבט זיך אן שלא שם חלקינו, נאכדעם ואנחנו כורעים ומשתחווים, און נאכדעם קומט הוא אלקינו אין עוד. יעצט, די ה' פון הוא אלקינו איז די ה' פון יהושע, די ו' איז די ו' פון יהושע, פון ואנחנו כורעים ומשתחווים, און די ש' פון שלא שם חלקינו איז די ש' פון יהושע, און די עין פון עלינו לשבח איז די עין פון יהושע, איז למעשה אבער איז עס ה' ו' ש' און עין. ס'איז צוריק צוועגס, און ס'איז אויכעט אן א י'. יעצט פארוואס האט ער נישט אריינגעלייגט די י'? ווייל ער האט דעם נאמען יהושע נישט געפילט אז דאס איז ער ראוי צו דעם, כאטש משה רבינו האט עס אים געגעבן, האט ער געווען אזא עניו, ער האט נישט געפילט אז ער איז ראוי צו דעם, איז ער האט אריינגעלייגט אינעם עלינו זיין נאמען, האט ער עס קודם געלייגט צוריקצווועגס און האט אויסגעלאזט די י' פון יהושע, נאר האט זיך גערופן הושע. יעצט, די זעלבע וואס איך זאג יעצט, ווערט געברענגט אין קבלה ספרים, עס ווערט אויך געברענגט נאך אין די ראשונים. אין ספר כלבו, אין רוקח ווערט עס געברענגט, דער רוקח זאגט נאך צו נאך א זאך אז ס'איז דא הונדערט און צוויי און פֿופֿציק ווערטער פון עלינו לשבח ביז תמלוך בכבוד, הונדערט און צוויי און פֿופֿציק איז דאס איז בן נון, בית נון איז צוויי און פֿופֿציק און נון, נון נון איז הונדערט, דאס איז הונדערט צוויי און פֿופֿציק צו ווייזן. אז דאס האט יהושע געמאכט. און לויט דעם רוקח איז אינטערעסאנט, ווייל אלע אנדערע ספרים שרייבן נאר אז לויט וואס יהושע האט געמאכט האט ער נאר געמאכט ביז אין עוד. אזוי ווי אונז לאמיר אויס כי ה' הוא האלקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. לויט דעם רוקח איז א אינטערעסאנטע זאך אז דער גאנצער ועל כן נקוה האט אויכעט יהושע בן נון געמאכט. ביז ווי? ביז תמלוך בכבוד, ביז ווי ס'שטייט ככתוב בתורתך השם ימלוך, ביז אהין האט יהושע געמאכט דעם עלינו. דא איינע פון די ראשונים ברענגען אז וועגן דעם האט עס יהושע בן נון געמאכט, ווייל ווען ער האט אריינגעברענגט אידן אויף ארץ ישראל, און ס'איז דאך געווען דארטן אלע גויאישע עבודה זרות, און די אידן האבן זיך מתגבר געווען, זיי האבן אלעס אויסגערוימט און נישט געדינט עבודה זרה, אדרבה זיי האבן נאך אין משה רבינו'ס צייטן נישט אזוי ערליך געווען ווי אין יהושע'ס, רשי ברענגט עס אין חומש אז בימי יהושע האבן זיי מער געדינט דעם אייבערשטן ווי וואס זיי האבן געדינט ביי משה רבינו, משה רבינו איז געווען אסאך פראבלעמען, נאכאמאל די מרגלים, נאכאמאל דער עגל, נאכאמאל די מתאוננים, ס'איז געווען דארטן צרות, ביי יהושע'ן האבן זיי געדינט דעם אייבערשטן. יעדער איינער האט געדינט דעם אייבערשטן, וועגן דעם אין משה רבינו'ס צייט איז נאכנישט נאכנישט מקוים געווארן די גאנצע תפילה בשמים ממעל ועל הארץ מתחת, נאר נאכדעם ווען מען האט אריינגעברענגט די אידן אויף ארץ ישראל, וועגן דעם זאגן איינע פון די ראשונים, רבינו גרשום. אז וועגן דעם זאגט מען אז כל הדר בארץ ישראל כמי שיש לו אלוקה. דאס גייט ארויף אויף דעם. דער הייליגער רבי איז דאך אויכעט ביזי מיט דעם אין ויואל משה אז דאס מיינט מען נישט היינט. באט עניוועי. יהושע האט אויך געמאכט אז אין צוויי טויזנט פֿיר הונדערט און נײַן און אַכציק יאר וואס די וועלט איז געשטאנען, דעמאלטס איז צוזאמגעפאלן די חומות פון יריחו, אזוי ווי ס'שטייט אין יהושע קאפיטל ו', און תנחומא נשא. דעמאלטס איז עס געווען. דעמאלטס האט יהושע געמאכט די תפילה פון עלינו. יעצט שטייט אזוי. ס'איז מסוגל פאר יעדן ענין צרה וצוקה ס'זאל נישט קומען. און אז טאמער מ'זאגט עס ישר והפוך אפילו ס'איז שוין געקומען אויף א מענטש א צרה וועט ער ניצול ווערן דערפון. נאר איין זאך דארף ער אבאכט געבן, שטייט אין די ספרים אז ווען ער זאגט עס זאל ער נישט זאגן, ווען ער זאגט עס צוריק צו וועג זאל ער חלילה נישט אפסטאפן אז ס'זאל אויסזען פארקערט חלילה, ווי וואס ס'שטייט דארטן. כ'וויל נישט ארויסזאגן פונקטליך אלע ציורים, אבער מ'קען אז מ'זאגט עס צוריקוועגס, מ'שטעלט זיך אפ אין דעם ראנג פלאץ, קומט אויס חלילה אז מ'איז מחרף ומגדף. יעצט, עכן האט מועל געווען אינעם חרם, און ווען האט ער עס געטון? שטייט אין תנחומא פרשת נשא אז ער האט עס געטון אום שבת קודש. ממילא איז געווען נאכדעם א פראבלעם מיט די מלחמות פון עי, און דער אייבערשטער זאגט פאר יהושע'ן ווייל מ'האט מועל געווען אינעם חרם, איז יהושע אויפגעשטאנען און ער האט צוזאמגערופן יעדן, און ער האט געזאגט פאר עכן, זיי מודה, מען האט געווארפן גורל, זאגט ער, נע, גורל, ווארף איך מיט דיר גורל, עס וועט פאלן אדער אויף מיר אדער אויף דיר, האט ער געזאגט, מאך נישט קיין חוזק פון גורל, ווייל די האבן, די גאנצע ארץ ישראל האט מען דאך צוטיילט מיט א גורל על פי השם, און יהושע האט אים געבעטן, געב דיך אונטער, וועסטו זיין עמי במחיצתי אויף יענער וועלט, און אזוי איז געווען, און די סוף איז געווען אז. ער איז געשט מען האט אים געהארגעט און ס'איז אוועק דער חרון אף פונעם אייבישטען דעיס איז געווען יהושע בן נון יעצט יהושע בן נון איז געווען א ליעדער פאר כלל ישראל און צו דעם וויל איך צוקומען רבותי אונז האמער אסאך ערליכע אידן אונז האמער זכריה בן אבקולס אויכעט. פון זיין צדקות איז חרוב געווארן דאס בית המקדש, איך זאג עס נישט די גמרא זאגט עס אין מסכת גיטין, מען דארף זיין מיט ביידע פיס אויף די וועלט, און מען דארף זיין א ליעדער, און אייביג האט כלל ישראל געהאט ליעדערס, סא איינער פרעגט מיך א קשיא אזוי, ער איז א רב, ער זאגט האסט גענומען רב געשטעטנער און האסט אים צולייגט פארוואס ער גייט נישט ארויס קעגן דעם גט וואס קאשוי רב האט געמאכט און קעגן דעם גט, וואס דער קאפיש רב האט געמאכט זאגט ער מ'מוז פארשטיין, דער מענטש איז איינגעשטעלט מיטן לעבן, אז ער וועט אנהייבן מיט זאכן וואס איז פון פאר זיינע צייטן, ער מ'עט אים אונטערברענגן, קוים וואס ער עקזיסטירט יעצט, זאגט ער איר זאלט וויסן, אין שלחן ערוך ווערט געפסקנט, א מהר"י ווייל, אז טאמער א מענטש פילט אז ער איז איינגעשטעלט מיטן לעבן, איז ער זיך נישט מחויב מוסר נפש צו זיין. ער זאגט, ס'שטייט קלאר אז דאס וואס ס'שטייט לא תגורו מפני האיש איז נאר טאמער ער איז נישט איינגעשטעלט מיטן לעבן. יעצט, איך האב אים געזאגט זייער פשוט, איך האב מסביר געווען, אויב דער, איך קען, איך האב נישט געזען, איך האב מסתם יא געזען ווייל איך האב דאך געלערנט דארט אין שולחן ערוך וועגן מוחה זיין, אבער. כ'האב נישט יעצט געזען די מהר"י ווייל, און ס'איז מיר שווער דן צו זיין א זאך וואס כ'האב נישט יעצט געזען, נאר כ'האב אים געזאגט, לויט דעם מהר"י ווייל האב איך אסאך קשיות. די קשיא איז, ווי אזוי האט זיך אברהם אבינו מוסר נפש געווען פאר נמרוד, און ער האט געוואוסט אז זי ער איז א גיבור צייד לפני השם? הע הע הע, ער רעדט אויף מלחמה האלטן מיטן אייבערשטן. סאו, ווי אזוי האט ער זיך עס געמעגט טון? ווי אזוי האט ער זיך געמעגט אריין ווארפן אין קאלכאויוון? געדארפט זאגן, אנטשולדיגט, כ'הער וואס דו רעדסט, אבער ס'איז דא א מהר"י ווייל. נאכדעם איז דא נאך אזעלכע צענליגע און צענליגע זאכן. וויאזוי האט מען זיך געמעגט מוסר נפש זיין מיטן נס חנוכה? זי איז אריינגעקומען און זי האט געזען אז ער וויל מיט איר וואוינען, יהודית די טאכטער פון כהן גדול האט זי געדארפט זאגן ליסן, מען וואוינט שוין דא מיט אזויפיל בתולות, איך דארף וואוינען מיט נאך א בתולה, וואס איך מיין וואס, וואטס גאנע בי דיפרענט נאו? מ'איז דאך איינגעשטעלט מיטן לעבן. און די זעלבע איז געווען ביי נס פון פורים. ביי יעדן איינעם איז געווען די זעלבע זאך. דער זאג איך אים דער תירוץ איז, איך האב נישט יעצט געזען די מהר"י ווייל. דער תירוץ איז זייער פשוט, ס'ווענדט זיך ווער דו ביסט און אויף וואסערע א צוועק דו גייסט. גייסטו אויף דיינס אן אייגענע זאך? צו גייט יענער איד זיך שלאגן מיט א צווייטן אויף אפאר דאלער און דער דיין האט מורא פאר זיין לעבן? און ס'קען זיין און אויף דעם רעדט דער מהרי ווייל. אבער נישט ווען דו ביסט א פאבליק פיגור. ווען דו ביסט א טאכטער פון א כהן גדול, ווען דו טוסט עס, דעמאלטס איז עס א היתר פאר כלל ישראל. ס'שטייט אין שולחן ערוך אז מ'איז זיך מחויב מוסר נפש צו זיין אויף דריי זאכן. עבודה זרה גילוי עריות און שפיכות דמים, טאמער ס'איז שעת השמד איז מען זיך מחויב מוסר נפש צו זיין אפילו אויף א שיכן בענדל. דער מהרי ווייל רעדט, נארמאלע צייטן קומען צוויי בעלי דינים, הונדערט דאלער, צוויי הונדערט דאלער, פינף הונדערט דאלער, טויזנט דאלער, פופציג טויזנט דאלער, א מיליאן דאלער. איז זעהט דער דיין אז איינער האט ארויסגעצויגן א גאן, איז נישט שייך צו זאגן לא תגורו מפני איש, און ער זאגט אנטשולדיגט איך קען נישט פסק'ען די דין תורה, און ס'איז אויך נישט ער מעג מעוות זיין די דין תורה, ער זאגט איך טאר נישט פסק'ענען די דין תורה. אבער אז דו רעדסט פון א צייט אין ווילימסבורג וואס יעדער מלמד כמעט האט געטאטשט יעדעס יונגל, נו עלעך זאגן מיר כ'על זיצן שטיל, כ'האב מורא ווייל מ'עט מיך הרג'נען? אה און די ווענט קומט דעמאלטס אריין אברהם אבינו פיקטשער פארוואס לערנען מיר עס יעדעס יאר נאכאמאל און נאכאמאל און יעדן טאג ביים דאווענען זאגן מיר געדענק אברהם אבינו האט זיך מוסר נפש געווען? העי לויט מהרי ווייל האט ער עס נישט געטארט טוהן די תירוץ איז ער האט געוויסט איך בין אברהם אבינו. פון מיר קומט ארויס דער יסוד פון כלל ישראל, דער אייבערשטער האט אים דאס געגעבן דעמאלטס ווען ער איז געווען, ווען דער אייבערשטער האט געווארפן א תרדמה אויף אברהם אבינו און האט אים געזאגט כי גר יהיה זרעך און נאכדעם גייען זיי ארום אין די גאנצע וועלט זאגן אז השם הוא אלוקים, זיי וועלן זיין די וואס וועלן טראגן מיין נאמען. מיין קרוין וועלן זיי טראגן. דער קעניג כביכול מופט, און איינער באקומט צו טראגן די קליידער, איינער באקומט צו טראגן די שיך, און אונז טראגן מיר דעם קרוין פונעם הייליגן באשעפער, דאס איז כלל ישראל, איז שייך צו זאגן אונז זאל מען קוקן יעצט אז מען קען נישט ווייל כ'האב מורא? מען האט זיך אלע יארן מוסר נפש געווען פארן אייבערשטן, אלע יארן. איז במילא קומט ער ארום מיט א מהרי ווייל ער האט געטראפן א מהרי, איך האב נישט נאכגעקוקט יעצט, איך באגלייב עס מיר, איך האב נישט קיין צייט, נאר וואס? ס'איז נישט מער ווי לאגיש ווען מען וויל אונז אויסשמדן. מען האט גענומען כלל ישראל און מען האט געמאכט פאלשע גיטין. אלעס איז פאלש. יעדער גט איז היינט א פאלשער גט. די גיטין זענען פסילה. וואס האט מען געטון? יעצט ווען די פאר די יונייטעד סטעיטס גאווערמענט האט אויפגעפיקט די צוויי מענטשן עפשטיין מיט דעם. וואלמארק, איז עס געווארן מותר לכתחילה, ווען דו האסט געזאגט א ווארט האט מען דיך אנגעקוקט משוגענער, יעצט אז די גאווערמענט האט אויפגעפיקט, או, זעהט מען שוין עפעס אה. די זעלבע האב איך דאך געהאט מיט מיין פרשה, ווילאנג די גאווערמענט איז נישט אריינגעקומען און דער פארפוילטער קערל טשארלס היינס האט געבעקט אלע חזירים, און נחום ראזנבערג געווען א משוגענער, א מנוול, א חזיר, עווריטינג דעט יו וואנט טו קאל הים. יעצט האט די גאווערמענט אריין געקומען און האט זיך געטוישט מוחלפת השיטה, וואס איז געשעהן ווייל דער גוי איז שוין יעצט מסכים? וואס איז יעצט געשעהן? יעצט איך גיי נישט זאגן וואס עס גייט געשעהן ווייטער אויכעט. אין ארץ ישראל איז יעדער גט א גט מעושה, מיר האט א רב געזאגט צו נעמען אין ארץ ישראל א גרושה בעסער צו נעמען א גיורת. נעם א גוי'טע זיי זי מגייר עסטו מער האבן א טשענס צו האבן וואוילע קינדער ס'הייסט כשר'ע קינדער ווי איידער צו נעמען א גרושה ווייל די גרושות אין ארץ ישראל זענען אלע מעושה'ס נישט דא איין גט וואס איז ליידער נישט מעושה. ס'איז אן אומגליק וואס דארט איז פארגעגאנגען. יעצט אין אמעריקע איז אויך געווען א גט מעושה אבער ס'איז געווען א גרויסער חילוק צווישן די צוויי גט מעושה'ס. איין גט מעושה איז געווען אז מ'האט גענומען טעראר, אזוי ווי משה משוגענער פרידמאן האט אויסגעלערנט דא אין סאטמאר, מ'גייט מיט טעראר, מ'הארגעט מענטשן, מ'האט נחמן בראך געפלעטעט דעם קאפ, מ'האט פאר דעם וויינגארטן האט מען אים שיער דערהארגעט, דאס איז אונזער סיסטעם געווען, און די זעלבע האט מען געטון מיט די גיטן, מ'איז געגאנגען מיט טעראר, און דאס איז א מורא'דיגע פראבלעם. יעצט האמיר געגאנגען מען האט עס אפגעשטעלט די גאווערמענט האט זיך אריינגעמישט און וואס מיינט עטס גייט יעצט זיין יעצט גייט מען אריינשרייבן יעדע פרוי וואס האט חתונה זאל וויסן אז טאמער זי וועט פארלאנגען א גט העט מען איר געבן א גט ווייל די סטעיט דעפארטמענט העט עס פארלאנגען אדער די ניו יארק סטעיט אדער די סטעיט ווי די וואוינסט העט עס פארלאנגען ס'טייטש אזוי דער מעושה העט ווידער זיין ס'העט נאר זיין געמאכט אויף אן אופן וואס ס'איז געמאכט ליגעל. דאס אלעס, איינער האט אמאל געזאגט וואס הייסט וואר, די דעפינישן אוו וואר, וואר מיינט טו קיל פיפל, אינעסענט פיפל, ליגעל. נעמסט א גאן די שיסט איינעם, לייגט מען דיך אין דזשעיל, טאמער די זאגסט ס'איז וואר מעגסטו טוהן וואס די ווילסט. די זעלבע גייט יעצט געשעהן, דא גייט געשעהן א מוראדיגער אומגליק פונקט אזוי ווי אין ארץ ישראל די רבנות, פירט דעם גאנצן קאורט סיסטעם, און אז מען געט נישט קיין גט זעצט מען איין, די זעלבע גייט דא יעצט זיין אין אמעריקע אויכעט, איי רעלידזשען און סטעיט זענען אפגעטיילט, העט מען מאכן אזא קלאוז אזא סעיף, וואטש ענד סי וויאזוי מען וועט עס אויסארבעטן. נאך איין מזל פון הימל אז טשיילד אביוז העט עס נישט געשעהן. ווייל צו טאטשן א קינד, נאובאדי איז אין פאר איט, דעיס וואס דו האסט דיינע רעלידזשעס בעליפס, דער חברה מאן דער גוי וויל נישט וויסן. ס'איז געווען אמאל איינער וואס האט געפירט ראביי רובין ער האט געפירט די כשרות אין ניו יארק סטעיט און אין ניו דזשערזי האט מען אויך געהאט איינס די גאווערמענט האט עס דארט אפגעשפארט זיי האבן געזאגט ליסען אונז זעמיר נישט דיין שלאק שמש די האסט פראבלעמען מיט רעלידשען מיט כשרות ווי דאנט וואנט געט אינוואלווד אין ניו יארק האט מען עס געלאזט ווייל מ'האט געטענה'ט ס'איז א געלט אישו ווייל ס'קאסט מער געלט מילא איז עס דיפראודינג די פאבליק און ניו דזשערזי האט געזאגט ליסען ברעיק יור העד אן יור אוון מ'גייט דא מאכן אזאלעכע געזעצן אין די גיטן רבותי ס'וועט זיין פונקט אזוי שלעכט ווי אין ארץ ישראל. מען גייט נישט ארויסקריכן פון די פרשה, ווייל ווי לאנג די רבנים גייען זיך נישט אראפזעצן און זיין ליעדערס פאר כלל ישראל, און דערגיין דעם פראבלעם וואס ס'גייט פאר מיט יעדן מענטש וואס ער געט א גט, טא איז דאך דא א פראבלעם, א סיריעס פראבלעם. ווען דו קומסט אריין, איך אליין ביי מיר אין שטוב, מיינע קינדער האבן דיר זאגן עדות, צענדליגע גיטין שלום בית איז דורכגעפירט געווארן, ווייל איך נעם נישט קיין געלט, כ'האב גראד נישט אנגעהויבן מיט געלט געלט געלט געלט, כ'האב יענעם געזאגט ווילסט דיך אראפזעצן, דו ווילסט באמת א גט, דו ווילסט חתונה האבן ווייטער, לעטס טאלק אפען. און איך האב אייביג מסביר געווען פארן יונגערמאן, דער קינד איז נישט קיין פוטבאל, יו גאנע קיל הים, לאז דיך אפ פון דעם קינד, דער קינד מוז האבן די מאמע. אנלעס ס'איז געווען איינמאל א קעיס וואס די מאמע איז געווען מענטלי דיסטורבט, די מאמע האט אמאל געזאגט פאר א קינד כ'על דיך דערווערגן ווייל משיח קומט דאך שוין באלד במילא וועסטו דאך אויפשטיין תחיית המתים, דעמאלטס האט מען געהאלטן מ'מוז אוועקנעמען די קינדער, באט נארמאלע וועגן, דערס א סיסטעם טו דיס. די קינד ברויך נישט דעם טאטען די קינד ברויך די מאמען. הי נידס די מאדער ווי שלעכט די מאמע איז ברויך די מאמע איך בין איך האב מיט געהאלטן אמאל א קעיס אין ארץ ישראל די דזשאדזש האט נישט געוואוסט וויאזוי צו פסקנען די טאטע האט געשריגן ער וויל דאס קינד די מאמע די דזשאדזש געזאגט מ'עט אהערברענגען דאס קינד די מאמע געווען א ביטערע אזא ריכטיגע שלעכטע פרוי מ'האט געפרעגט דאס קינד ווי ווילסטו גיין צום טאטען צו די מאמען האט זי זיך אויפגעהויבן אין קארט און געגאנגען צו די מאמען שי דאזענט קעיר האו בעד די מאדער איז שי סטיל נידס א מאדער. ס'איז דא היינט סקולס אפילו אין היימישע תלמוד תורה'ס וואס מ'נעמט אריין פרויען טיטשערס ביז מיט די פינף זעקס יעריגע קינדער ווייל די סייקייעטריסטס זאגן אז א גאנצן טאג הערט די קינד אינדערהיים די מאמע'ס קול, די מאמע רעדט אויפן טעלעפאן, די מאמע'ס קול, די מאמע גלעט איר, די מאמע'ס קול קומט יעצט אין חדר שיקסט אריין צו מ מ מענער און די מענער האבן א מענערישן קול. און די קינדער נאך נישט אייביג רייף און מעטשור ביי די פיר און פינף יאר צו גיין הערן די מענערישן קול א גאנצן טאג, ער וויל נאך הערן מאדערלי לאוו, די סאונד אוו די מאמע. נעמט מען עס אריין, איך געדענק איך בין געווען מיט יארן צוריק אין ארץ ישראל, מען האט עס אנגעהויבן צו מאכן מיט קינדערגארטן, רב וואזנער האט געשריבן אז מען מעג, ער זעט נישט דערין קיין איסור, די סייקייטריסטס זאגן אז די קינד בעהעווט אסאך בעסער, ס'איז מאדערלי לאוו, ס'איז א אנדערע שפראך, און פארטיג, וואס מאכט עטס ענק משוגע, עטס הייבטס אן מיט מעשה'ס מיט בוידעמער. מ'וועט געבן פארן יונגל, דער טאטע מוז מחנך זיין דאס יונגל, לאז אפ די מאמע איז אויך נישט קיין שיקסע פון די גאס, אנלעס אמאל איז דא א פרוי וואס זי פארט אפ פון וועג, אבער דעמאלטס אין מאוסט קעיסעס קענען זיי באשטיין צו געבן פארן טאטן דאס קינד, אין מאוסט קעיסעס וואס איך האב מיטגעהאלטן. די גאנצע פראבלעם פארוואס עס רייסן זיך ארום מענער און פרויען איז וועגן דעם ווייל די רבנים ווייסן ס'איז דא מיליאנען דא אינוואלווד. זיי ווייסן זיי וועלן זאגן אזוי פאר די פרוי און דער רב ווייסט ער וועט זאגן פארן מאן יעצט אז ס'איז שוין דא א רב וואס ער נעמט קער פון די פרוי לייגט ער צו נאך פופציג טויזענט און געלט איז דא אינטערעסאנט אויפן רענט איז נישט דא צו צאלן געלט אין גראסערי מ'איז שולדיג אין פיר גראסעריס פֿינף טויזענט דאלער איטש און פאר דעם וועט זיין וויפול געלט די ווילסט און יעדער קומט מיט דעם ערנסטן פנים אי האב טו פייט פאר מיי טשילדרען יו וואנא נאו סאמטינג. איך האב עס אויפגעגעבן פאר אדאפשען צו א פערדן ענד יו נעווער גאנא סי יור טשיילד האסטו טוהן קלוגער וואטש און צו וואס איך זאג דיר בקאז איטס העפענינג נאו אלל אווער סאו יעצט איז געווארן א נייע זאך די רבנים האבן ארויף געשרויפט פונקט ווי די רבנים האבן ארויף געשרויפט דעם ריעל עסטעיט אין ברוקלין ווייל זיי זענען אלע געווען לענדלערס און נאכדעם וואס זיי האבן געדארפט חתונה מאכן זייערע קינדער זיי האבן זיך נישט געקענט פלאצירן האבן זיי אנגעהויבן צו זאגן אוי ווער ס'עט נעמען שליסל געלט און ווער ס'עט נעמען קאץ, דער ערשטער וואס האט אונטערגעשריבן, דושינסקיער קאץ, דער ערשטער וואס האט אונטערגעשריבן, דעם זעלבן טאג האט ער גענומען געלט, פערציג צו פינף און פערציג טויזנט דאלאר. פארשטייסט וואס דא גייט פאר? זיי נעמען כלל ישראל שולעס, זענען נישט קיין לידערס, ס'איז נישט דא קיין צען תקנות וואס יהושע בן נון האט זיך אויסגענומען מיט כלל ישראל. מ'דארף צוזאמזעצן אלע רבנים, זיך אראפזעצן און אויסנעמען וויאזוי מ'דארף פירן א שטאט. נאר יעדער פרעגט, העי, ווי האו מאטש פאר יעם אייגענע געלט, וויפיל וועט מיר בלייבן? און ממילא איז דער באגראבט דעם, דער באגראבט יענעם. יעצט צוריק קומען דא צו מהרי ווייל. דער מהרי ווייל רעדט ווען ס'איז א יחיד צו א בית דין וואס ער פסק'נט א דין תורה, פון א פרטיות'דיגע זאך. ער רעדט נישט פון א זאך וואס ער ברענגט אונטער כלל ישראל. און נאכדעם אז איר וועט אריינקוקן אין די הקדמה פון שלה הקדוש רעדט ער דארט ארום צו עד כדי הכאה צו כדי הכאה, זאגט ער כדי זוב דמו. מען מוז זיך לאזן מוסר נפש זיין, ער קומט אן מיט א מהרי ווייל און ער שרייט אויף מיר, דו האסט נישט קיין שום רעכט איבערצוקערן די גאנצע שטאט, ווייל די חברה וועלן דיך הרג'נען, זאג איך אים, נישט זיי וועלן, זיי האבן מיך שוין געהארגעט, למעשה בין איך א טויטער מענטש, איך בין א טויטער מענטש, מיך האט מען געהארגעט מיט א בולעט אין קאפ. איך בין ארויפגעשטאנען תחיית המתים אזוי ווי יצחק אבינו, איך האב אים געזאגט. אין די מדרשים שטייט קלאר מען האט אים געשחט'ן יצחק איך האב עס געזאגט אויפן האטליין געגאנגען א טאטע האט געפרעגט זיין זון צו ער גייט אין חדר זאגט ער יא די רעבעס לערנען דאס היינט עמטליך אין חדר מען האט אים געשחט'ן און ער איז געווען טויט זענען געקומען די מלאכים פון הימל זיי האבן אים אריינגעטראגן אין גן עדן התחתון און ער איז אויפגעשטאנען תחיית המתים וועגן דעם יצחק איז געווען אן עקר האט נישט געקענט האבן קיין קינדער נאכדעם ווען ער איז אויפגעשטאנען תחיית המתים איז געווען א בריאה חדשה ער איז געווען אן עולה תמימה ס'איז נישט געווען דער זעלבער יצחק וואס ער איז געבוירן געווארן פון עלטערן, שטייט אין דעם סודות איבער סודות אין זוהר און אין די מדרשים און היינט, ברוך השם די מלמדים זענען זייער לערנעד און זיי לערנען די אלע זאכן מיט די קינדער, סא איך וועל זאגן מאכטס ניס וויפיל עטס קענטס, איך קען מיך נישט גיין שלאגן ווייל הערשל קלאר צו די משה משוגענער פרידמאן עט זיך רודף'ן, עט זיך דאך רודף'ן, כלל ישראל האט זיך געבויעט מיט לידערס, מענטשן וואס האבן נישט מורא געהאט צו זאגן וואס מען דארף זאגן, יהושע בן נון איז געווען א לידער און האט אריין געברענגט אידן אין ארץ ישראל. יעצט לאמיר גיין ווייטער. נאכדעם האמיר געזינדיגט, מען האט אונז ארויסגעטריבן, אונז האמיר זיך געוואנדערט זיבעציג יאר אין גלות בבל, כלל ישראל איז געווען אויף אזא שוואכן מצב, אז דער אייבערשטער האט גענומען א מענטש וואס איז געווען אזוי גרויס ווי עזרא הסופר, ער איז געווען א כהן גדול, על כל פנים צו ער איז געווען א כהן גדול צו נישט אויף דעם איז שוין דא שיטות, פון רמבם ווייזט אויס אז ער איז געווען א כהן גדול, פון תשבץ אין אנפאנג פירוש מסכת אבות שטייט אז ער איז געווען א כהן גדול. דער חיד"א אין שם הגדולים אין מערכת עיין ברענגט פון רבינו עובדיה אזוי. יעצט דער סטייפלער, רבי חיים קניבסקי, האט א ספר סי' שער המלך אויף די הקדמה פונעם רמב"ם ברענגט ער אז ס'א ראיה אז עזרא איז געווען א כהן גדול ווייל אין די משנה מסכת פרה שטייט אז ס'איז געווען נײַן פּרה אַדומות װאָס ייִדן האָבן געמאַכט, די צענטע װעט משיח מאַכן. יעצט, עזרא איז געװען אײנער פֿון די צען פּרה אַדומות װאָס ער האָט געמאַכט, װײַל ער האָט געמוזט מטהר זײַן כּלל ישראל. און דאָרטן שטײט נאָר כּהנים גדולים, די אַלע װאָס האָבן עס געמאַכט איז בײַ כּהנים גדולים. אין דעם איז אַ מחלוקת אין די ראשונים, איז דאָ אין דעם אַ גרױסע מחלוקת, צי דװקא בײַ אלעזר הכהן, ווי שטייט אין פרשת חקת ס'איז נאר דעמאלטס, צו ס'איז אייביג א מצוה נאר מיט כהנים גדולים? אין דעם איז דא א גאנצע אריכות. אבער על כל פנים, דער סטייפלער זאגט אז דארט שטייען די אלע וואס האבן געמאכט די פרה אדומות זענען געווען כהנים, כהנים גדולים. על כל פנים, ס'דאך נישט קיין חילוק צו ער איז געווען א כהן גדול צו נישט, ער איז געווען א כהן איז ער זיכער געווען. ער האט געהייסן עזרא הכהן הסופר. יעצט עזרא איז נישט ארויף געגאנגען אויף ארץ ישראל ביז ער האט מיט גענומען אלע אידן פון חוץ לארץ, עזרא הסופר האט ער געשריבן א נייע ספר תורה פונעם קאפ מפי הזיכרון האט ער נאך געשריבן א ספר תורה ווייל ס'איז געווען זיבעציג יאר בבל, ס'קענט זיך פארשטעלן וויאזוי אידן זענען געווען צו צו צובראכן נעבעך. עזרא האט געפירט דעם דור אינאיינעם מיט מיט נחמיה, נחמיה האט געפירט די אידן אין ארץ ישראל און עזרא האט זיי צוזאם גענומען פון חוץ לארץ און ער האט זיי ארויף געברענגט אויף ארץ ישראל. יעצט וואס האט זיך געזארגט א מנהיג ישראל אז ער גייט ארויף? קודם האט ער זיך געזארגט אז מען זאל בויען דעם בית המקדש. יעצט אין יאר דרײַ טויזנט און פֿיר הונדערט און אַכט האט זיך אנגעהויבן דער בויען פונעם צווייטן בית המקדש. ווען עזרא האט זיי געוואלט ארויף ברענגען זאגט די גמרא מסכת כתובות דף ק"ה עמוד א', די אידן האבן נישט געוואלט ארויף גיין, זיי געווען צופרידן מיט די גוי'אישע ווייבער, מען האט שוין געקויפט אביסל ריעל עסטעיט, און עזרא איז געגאנגען און האט יעדן געזאגט קומו, שטייטס אויף ולכו אל היכל. לאמיר צוריק גיין למען נשוב ונבנהו שנית, מ'עט עס נאכאמאל בויען זענען זיי נישט געגאנגען ויבקשו להמיתו, זיי האבן אים געוואלט הרג'נען שטעל דיר פאר וואס דא טוט זיך. לויט מהר"י ווייל וויאזוי דער אינגערמאן האט עס אפגעלערנט, איך האב נישט קיין טענות צו מהר"י ווייל, דער אינגערמאן האט עס נישט גוט אפגעלערנט דער רב, לויט מהר"י ווייל האט ער געדארפט פארגעסן פון דעם גאנצן געדאנק. וואס האט עזרא הסופר געטוהן ויתפלל אל השם? הע הע גארנישט! איך קען גארנישט טוהן, איך בין אריין. אינעם אייבערשטנ'ס מלחמה האט ער מתפלל געווען צום אייבערשטן, וישמע ה' אליו, און דער אייבערשטער האט אים אויסגעהערט, ויסתירהו, און ער האט זיך באהאלטן. הער וואס דא טוט זיך. נאכדעם איז ער נאכאמאל געגאנגען ווען ס'איז שטיל געווארן. כ'געדענק ווען איך האב געמאכט דא דעם האטליין האט טודרוס טודרוס אונטערגעשריבן, ער האט זיך דאך געפילט זייער גילטי ווייל ער איז דאך אן ערליכער און נישט קיין גאסן יונג. ער לעבט נאר אויכעט אונטער דעם דרוק פון סאטמאר, האט ער מיר געשיקט א מעסעדזש מיט א קרוב משפחה זאל צושפארן אויף אפאר חדשים ממילא וועט שטיל ווערן דער חרון אף, און נאכדעם וועל איך נאכאמאל עפענען. זאג איך אים די פאר חדשים וועט מען מאלעסטן נאך טויזנטער קינדער איך קען נישט נעמען קיין טשענס, דו ווייסט נישט ווי אינפעסטעד ס'איז. עניוועי, האב איך נישט צוגעשפארט. בקיצור, עזרא האט געזען אז מען דארף ארויפברענגען די אידן, האט ער צוזאמגענומען אפאר חדשים שפעטער ווען ס'איז שטיל געווארן מען האט אים שוין נישט געוואלט הרג'ענען, האט ער צוזאמגענומען די אידן און ער האט זיי געזאגט מען גייט ארויף אויף ארץ ישראל, אבער למעשה אזוי ווי זיי האבן געהאט אלע גוי'אישע ווייבער האט ער געהייסן מען זאל זיך צוזאמנעמען אויף א פלאץ און מען גייט נישט ארויף ביז לאנג מען גט נישט די אלע, מען ווארפט נישט אוועק די אלע נשים נכריות, מען מוז ארויסווארפן, מען קען נישט אנקומען צום אייבערשטנ'ס הויז מיט נשים נכריות, מען האט אונז ארויסגעווארפן ווייל מען האט געזינדיגט מיט עריות, גייט ברענגט צו נשים נכריות אויף ארץ ישראל. און למעשה זאגט די גמרא אז ווען עזרא סופר איז ארויף געקומען אויף ארץ ישראל האט ער עס ארויף געברענגט ער האט איבער געלאזט בבל כסולת נקיה אזוי ווי א זעמל מעהל וואס דאס איז ריין פון אלע קלייען. יעצט וואס דאס מיינט איז אז נישט יעדער איז מיט געגאנגען מיט אים, ס'איז דא וואס ס'איז געווען מעהר ליבער אהבתי את אדוני את אשתי ואת בני און זיי האבן נישט געפאלגט עזרא סופר זיי האבן געזאגט גיי געזונטערהייט אזוי ברענגט די גמרא מסכת כתובות דף כה עמוד א'. יעצט, די גמרא זאגט ער איז געווען אזא גרויסע צדיק אז ס'איז געווען ראוי אז ס'זאל געשען א נס אין די צייט פון עזרא'ן פונקט אזוי ווי ס'איז געשען אין יהושע בן נון'ס צייט, נאר דער חטא האט גורם געווען, דער חטא האט גורם געווען אזוי ברענגט די גמרא אין מסכת ברכות דף ד' עמוד א', איז אין אמת'ן וואלט מען געקענט ווען אייננעמען גאנץ ארץ ישראל צוריק אזוי ווי מ'האט דעמאלטס איינגענומען וואלט נישט געברויכט. די רשיון פון דריוש וואס איז געווען א זון פון אסתר המלכה וואס ער האט זיי געגעבן דעם פערמיט אז מען קען גיין בויען דעם בית המקדש, מען וואלט אריין געגאנגען מיט כח. נאר ס'איז געווען א גרויסע פראבלעם, די אידן זענען געווען זינדיג. יעצט עזרא סופר האט צוזאם גענומען אלע אידן ווען ער האט זיך געוואלט זאלן זיך אפטיילן פון די גוישע ווייבער האט ער זיי גענומען אויף א פלאץ וואס דאס הייסט א' ה' ו' א' אהוא. דארט זענען זיי געזעסן דריי טעג, און ער האט מסדר געווען וויאזוי מען וועט ארויפגיין און בויען דאס בית המקדש, און ווער ס'וועלן זיין די כהנים און די לוויים. האט ער געטראפן אז ס'איז נישט דא קיין איין לוי וואס ער קען זינגען אלס א משורר, און אפילו נישט ווער ס'קען צושפארן און עפענען דעם בית המקדש, ווייל ס'איז געווען די אלע לוויים זענען געשטאנען. ווען נבוכדנצר האט זיי פארטריבן, און זענען אנגעקומען אויף בבל, זענען געשטאנען די בבליים. און זיי האבן געזאגט, זינגטס אונז שירו לנו משיר ציון, זינגטס אונז שיינע ניגונים פון ציון. האבן זיי געענטפערט איך נשיר את שיר השם על אדמת נכר, ווי קען מען דאס טון צו זינגען? האבן זיי געזאגט, אז עטס עטס נישט זינגען, עמער ענק הרג'נען. האבן זיי זיך אלע געלאזט אפשניידן די פינגער און געזאגט מ'האמער נישט קיין פינגער און מ'קען נישט שפילן אויף די אלע אינסטרומענטן, און דאס איז געווען זיבעציג יאר פריער, און די קינדער זייערע האבן זיי אויך אפגעשניטן ווייל זיי האבן נישט געוואלט אז זאלן זינגען שיר השם. און וואס איז געווען דער סוף? ווען עזרא הסופר האט זיי געדארפט צוריק ברענגען אויף ארץ ישראל האט ער געזען אז ס'איז נישט דא ווער ס'וועט קענען זינגען, און די ערליכע לוויים זענען געקומען צו עזרא הסופר אז זיי ווילן מיטגיין, אזוי זאגט רש י, קוקטס נאך אין מסכת קידושין דף סט, אבער ס'רוב, די אנדערע וואס זענען נישט געווען מיט אפגעשניטענע פינגער האבן געלאזט עזרא הסופר'ן אליינס ארויפגיין, זיי ס'איז זיי גוט געווען ווי זענען געווען, און זענען נישט געווען אינטערעסירט צו קומען צו עזר'נען ארויפצוגיין. עזרא הסופר האט געזען ס'איז נישטא ווער ס'זאל זינגען אין בית המקדש און ווער ס'זאל עפענען די טירן, ווייל א בעל מום קען ער דאך נישט טון די עבודה, איז געווען אין איין שטאט וואס האט געהייסן כספיא, אין בבל. דארט האבן געוואוינט ערליכע לוויים, עזרא האט זיי געשיקט רופן אז ער בעט זאלן קומען ווען נישט וועט נישט זיין ווער ס'זאל דינען אין בית המקדש, דעמאלטס זענען די לוויים געקומען און זיי האט מען געמאכט אז זיי זאלן נאכדעם טון די עבודה אין בית המקדש. דארטן וואו ס'איז געווען ביים טייך אהוא האט עזרא הסופר געשריגן פאר אלע מענטשן, לאמיר זיך פאסטן און מתפלל זיין צום אייבערשטן אז ער זאל אונז געבן הצלחה און זאל מיר קענען ארויפגיין אויף ארץ ישראל, ווייל דער קעניג האט נישט מיטגעשיקט קיין שום הילף, זיי זענען געגאנגען ממש וואנדערן אליינס טויזענטער מייל, אן קיין גאנס, אן גארנישט, אונז האמיר דאך אבער איין געוואלטיגן וועפן, צו בעטן דעם אייבערשטן. פארוואס האט עס עזרא הסופר געטון? ווייל ער האט געזאגט אז ער איז א שליח מצוה, און שליחי מצוה אינן ניזוקין. יעצט, צוועלף טאג צו חודש ניסן, זענען זיי ארויסגעגאנגען צו גיין אויף ירושלים, און דער אייבערשטער האט זיי מציל געווען א גאנצן וועג פון אלע פיינט און פון אלע שלעכטע בייזע זאכן. זענען אנגעקומען אויף ירושלים גאנץ מיט זייער גוף און מיט זייער געלט. יעצט איז געווען אסאך אידן זענען פארבליבן אין אלכסנדריע און זייער אסאך אידן זענען פארבליבן אין ספרד וואס דאס איז שפעטער געווען די גירוש ספרד ווייל עזרא הסופר האט זיי געשריבן א בריוו זאלן קומען און זיי האבן נישט געוואלט קומען. יעצט אין ספר שלשלת הקבלה פרק קב ברענגט ער פון סדר הדורות אז זיי האבן נישט געוואלט קומען ווייל זיי האבן געוויסט ס'איז נישט קיין גאולה שלימה ס'איז נאר א פקידה. ס'איז דא נאך אויף אפאר יאר. יעצט אויך געווען, עזרא סופר האט געבעטן די אידן פון תימן זאלן קומען, און ס'ווערט אויך געברענגט אז ער האט געבעטן די אידן פון דזשאברא אין טוניס אז זאלן קומען. דאס האב איך געטראפן אין א שרייבער וואס ער שרייבט א ביכל וועגן די זאך, כ'ווייס נישט ווי קראנט ס'איז און ווי נישט קראנט ס'איז, אז ער האט גערופן די אידן פון דזשאברא און פון תימן ווען זענען געקומען אויף ירושלים און מען האט מען צוזאמגעשטעלט א סנהדרין.

אז ווען איינער וואוינט מיט א נכרית איז געלונגען נישט די קינדער, ברענגט ער פון עזרא הסופר ס'שטייט וכיסי דמעה בית השם מען זאל זיך אויסוויינען גוט פארן אייבערשטן פאר די עבירה ווען נישט זענען זיינע קינדער זענען אויך נישט מצליח, כאטשיג זיין ווייב איז גארנישט שולדיג אז ער לויפט ארום און זיינע קינדער זענען גארנישט שולדיג, בקיצור האט ער אנגעהויבן זייער צו וויינען און ער האט אנגעהויבן מתוודה צו זיין און יעדער האט עס צוגעקוקט איז יעדער האט אנגעהויבן מיט צו וויינען און ס'האט זיך אויפגעשטעלט דארט איינער. שכניה בן יחיאל מבני עילם, און ער האט אנגעהויבן צו וויינען כאטשיג ער האט נישט גענומען א נכרית, און ער האט געזאגט אנחני מעלנו באלוקינו, אונז האמיר געפעלשט אין דעם אייבערשטן, ונשב נשים נוכריות, און אונז האמיר זיך באזעצט מיט נשים נוכריות, ווי איז מיט די אידישע טאכטער? וואס האסטו בוגד געווען אין א אידישע טאכטער? יעצט די ס'ווערט געברענגט אין מסכת סנהדרין אז ער האט געזאגט אנחני מעלנו כאטשיג ער האט נישט געזינדיגט, זאגט די גמרא אין מסכת סנהדרין דף י"א עמוד א' אז ווען מ'זאגט מוסר פאר א רבים זאל מען זאגן אויף אזא מין אופן אז אונז כאילו איך נעם מיך אריין מיט כלל ישראל. און עזרא סופר האט זיך אויפגעשטעלט פון זיין פלאץ און ער האט באשוואוירן די כהנים מיט די לוויים מיט אלע אידן אז מ'זאל די אלע נשים נוכריות אוועקשיקן, און מ'איז מען האט זיך צוזאם געקומען גאנץ שבט יהודה און בנימין נאך דריי טאג אין כ' לחודש כסלו מ'האט זיך צוזאם געקומען אויף ירושלים דארטן האט מען אויסגערופן אז ווער ס'האט נאך נשים נוכריות זאל זיי אוועק שיקן כדי מען זאל אראפ נעמען דעם חרון אף פון כלל ישראל. יעצט עזרא זרובבל. און יהושע בן יהוצדק האבן צוזאמגענומען דעם עולם, זיי האבן געברענגט דריי הונדערט שופרות, און מען האט געמאכט, מען האט געלייגט די חרם, און מען האט מנדה געווען די כותים בסוד שם המפורש. דעמאלטס האט אויכעט עזרא מרחק געווען די גבעונים, דאס וואס יהושע האט אריינגענומען אין כלל ישראל, וואס זיי זענען געקומען מיט א טריק אז זיי קומען פון ווייט און אהער מיט אהין און זיי ווילן זיין ערליך. יעצט און עזרא האט אויך צוזאמגענומען ביים היכל השם, עס איז געווען צעבראכן די בית המקדש, אבער דארט האט ער זיי צוזאמגענומען, ער האט געברענגט דריי הונדערט כהנים, און דריי הונדערט קליינע קינדער, און דריי הונדערט שופרות, און דריי הונדערט ספרי תורות, און מען האט געבלאזן, מען האט מחרים געווען די שומרונים, די כותים, די גבעונים, פון עדת ישראל, ממילא האט מען די אלע ווייבער נישט געקענט האלטן פון די אלע. יעצט. עזרא סופר האט אויפגעבויעט דעם צווייטן בית המקדש, ער איז געווען פון די אנשי כנסת הגדולה, ווי סתם ווען מען זאגט אנשי כנסת הגדולה איז עזרא סופר, אזוי זאגט דער רמב"ם, און זיי האבן מחזיר געווען עטרה ליושנה, יעצט דער עזרא סופר האט געמאכט צען תקנות, די איינס איז אז מען זאל ליינען אין די תורה מנחה שבת, דאס וואס אונז ליינען דאס א תקנת עזרא. צווייטע איז אז מ'זאל ליינען אין די תורה יעדן שני וחמישי. די דריטע איז אז בית דין זאל דן זיין יעדן שני וחמישי. וועגן דעם בתולה נישאת ליום רביעי, ווייל אין חמישי זיצט א בית דין טאמער טרעפט ער נישט בתולים גייט ער זיך גראד גט'ן. די פערדע איז אז מ'האט אויסגעוו מ'זאל וואשן ביום חמישי לכבוד שבת. מ'קען וואשן מאנטאג אויכעט אבער דעמאלטס איז נישט אנקענטיג אז עס איז לכבוד שבת. די פיפטע איז אז מ'זאל עסן שום קנאבל ערב שבת. ווייל דאס איז מרבה די זרע. יעצט עס שטייט שוין איבעראל אז מען רעדט פון געקאכטע קנאבל אדער געבאקענע, מען רעדט נישט פון רויע ווייל רויע איז נישט געזונט. חוץ פון דעם, זיי זאגן א דזשאוק אן עפל א דעי קיפס די דאקטער עוועי ענד א גארליק א דעי קיפס עווריבאדי עוועי. סאו, ס'איז געמאכט געקאכטערהייט, שיין געמאכט מיט א צוויבל, גערייצט אביסל. עניוועי, נאכדעם איז געווען. די פֿינף זעקסטע תּקנה איז שתּהא אישה משכּמת ואופֿת ביום שישי לכּבֿוד שבת. אַ פֿרוי זאָל אויפֿשטיין אין דער פֿרי און באַקן לכּבֿוד שבת, נישט מאָנטיק שוין אָנגעגרייט די פֿיש, דינסטיק דאָס, אָדער דער גראָסערי סטאָר האָט שוין אַלעס גרייט און דער רעסטאָראַנט. אַ ייִדישע טאָכטער זאָל האָבן אַזוי פֿיל דרך-ארץ פֿאַרן שבת-קודש, אַז זי זאָל אויפֿשטיין פֿרײַטיק פֿרי און זאָל באַקן לכּבֿוד שבת. נאָך דעם זײַן. די זיבעטע תּקנה איז, אַז אַ פֿרוי זאָל גיין מיט אַ. סינר, וועגן צניעות, זאל גיין מיט א שירצל וועגן צניעות. די אכטע איז אז א פרוי זאל קעמען אירע האר פאר זי טובל'ט זיך, דאס איז א תקנת עזרא. איך האב ברוך השם געמאכט אן עקסטערן ספר אויף די זאכן פון תקנת עזרא וואס האט צוטון מיט טהרת ישראל, איז וואו איך רעד זייער אסאך אריכות וועגן תקנת עזרא, וואס ער האט מתקן געווען צו מיט א קעמל, אן א קעמל, צו מיט וואסער, אן וואסער, ס'איז אבער נישט אויף יעדן, ס'וועט ארויסקומען בקרוב מערצעשעם, איך האף אז די פעדאפיילס שטעלן זיך שוין אפ צוביסלעך, וועט מען קענען מער מצמצם זיין און ווייטער שטופן דעם ספר. נאך דעם טעס. די ניינטע איז אז די פעדלערס זאלן ארומגיין אין די שטעט פארקויפן שיינע בשמים, קאלאון, הער שעמפו, פאר אידישע טעכטער, ס'הייסט פאר נשים, פאר פארהייראטע, כדי זאלן קענען זיין שיין פאר זייערע מענער. יעצט הגם ס'איז דא אין די שטאט געוויסע סטארס קען מען זאגן השגת גבול, ניין ס'איז נישט קיין השגת גבול, א אידישע טאכטער דארף זיין שיין איר מאן זאל האבן אויף וועם צו קוקן און ער זאל נישט קוקן אויף אנדערע. נאכדעם די צענטע זאך איז אז ער האט מתקן געווען טבילה פאר בעל קרי, אויף דעם אליינס איז דא טויזענטער און טויזענטער. געדרוקטע בלעטער, איך אליינס האב אויך שוין מלקט געווען פון דעם מורא'דיג אסאך, דאס איז א סוגיא פאר זיך, א טבילה פאר א בעל קרי, צו מ'מוז זיך ממש טובל'ן, צו ס'איז גוט א שאוער, א טבילת עזרא גוט א שאוער, אלע זאכן איז זייער א לאנגע אריכות און נישט אויף יעצט. נאכדעם האט ער אויך מתקן געווען עזרא, דאס איז נאך די צען תקנות האט ער נאך מתקן געווען אפאר קליינע תקנות. איינס איז אז מען זאל ליינען די קללות פון תורת כהנים פאר שבועות און דאס מיינט מען די פון פרשת בחוקותי, מען זעט אז שבועות געפאלט אייביג נאך בחוקותי, און אויך די קללות פון משנה תורה דאס איז אין פרשת כי תבוא זאל מען ליינען פאר ראש השנה כדי עס זאל זיין תכלה שנה וקללותיה, דאס איז מסכת מגילה דף ל"א עמוד ב'. נאכדעם האט ער מתקן געווען נאך א זאך, עזרא האט גע'קנס'עט די לווים וואס האבן נישט געוואלט ארויפגיין מיט אים אויף ארץ ישראל, אויף ירושלים, אז מעשר ראשון וואס ס'קומט פאר די לווים זאל מען אויך געבן פאר די כהנים. דאס שטייט אין מסכת יבמות דף פ"ו עמוד ב', און אין מסכת חולין דף קל"א עמוד ב'. נאכדעם איז דא נאך א זאך, מימות עזרא ואילך, עס געדענקט מיר אין חדר האט מען דאס געלערנט דף ו' עמוד א' אין מסכת ביצה אוי ר' מרדכי פאלאטשעק האט אריין געפראסקעט wow ביז מ'האמיר דאס פארשטאנען מימות עזרא ואילך לא מצינו אלול מעובר אלול איז מען נישט מעבר די כלל פון די חדשים וויאזוי מ'איז מעבר היינט האט א כלל איז ניסן איז אייביג מלא אייר איז אייביג חסר סיוון איז אייביג מלא תמוז איז אייביג חסר אב איז אייביג מלא אלול איז אייביג חסר. דאס איז מימות עזרא ואילך איז נישטא קיין אלול מעובר. אבער דאס מימות עזרא ואילך דאס איז נאך פאר אונז האמיר געהאט דעם לוח. נאר מען האט אייביג אבאכט געגעבן אז ס'זאל נישט זיין קיין אלול מעובר. ס'האט צו טון מיט ראש השנה וועגן די קרבנות. יעצט, כ'האב ווען געזאגט אז ס'איז געווען צען פרה אדומות, ס'איז געווען ניין, די צענטע וועט מאכן משיח, אזוי זאגט די משנה. עזרא האט געמאכט די צווייטע פרה אדומה. די ערשטע פרה אדומה האט געמאכט משה רבינו. יעצט, די סטייפלער זאגט אז. דער ר' חיים קניבסקי זאגט אז ס'מוז זיין אז עזרא איז געווען א כהן גדול ווייל די אלע וואס ווערן אויסגערעכנט דארט אין די משנה זענען געווען כהנים גדולים. יעצט משה רבינו איז אויכעט משמש געווען בכהונה גדולה כאטשיג ער איז נישט געווען קיין כהן גדול די גאנצע צייט ממילא קען זיין אז ער זאגט א גוטע סברה. און טאמער נישט קען מען דאך פרעגן, משה רבינו איז דאך נישט געווען קיין כהן גדול, די תירוץ איז ער איז יא געווען, האט משמש געווען בכהונה גדולה, דעמאלטס ווען מען האט אויפגעשטעלט דעם בית המקדש, מען האט עס צוזאמגעלייגט, מען האט עס אויפגעשטעלט, דעמאלטס האט משה רבינו משמש געווען בכהונה גדולה, ביז דער אייבערשטער האט אים דעמאלטס געזאגט ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרן ולבניו, און ער האט געזאגט פאר משה רבינו'ן עד כאן, די זיבן טאג ביסטו טאקע געווען כהן גדול, פון היינט און אן איז עס אהרן. עזרא האט אויך מקדש געווען אלע עזרות, אזוי שטייט אין די גמרא. מסכת שביעות דף טז עמוד א. יעצט, ס'ווערט געברענגט אין משניות מסכת יומא ד פרק א משנה ו, אז דער כהן גדול האט געמוזט אויפזיין א גאנצע נאכט יום כיפור ווייל טאמער חלילה זעהט ער קרי קען ער נישט טוהן די עבודה. איז זאגט דארט אין די משנה, אם היה חכם, טאמער דער כהן גדול איז געווען א חכם דורש האט ער אליין גע'דרש'נט, האט ער גערעדט. אם לאו, טאמער ער איז נישט געווען תלמידי חכמים דורשים לפניו.

זאגט דער בארטענירער פארוואס האט מען געליינט איוב און עזרא, משום שמושכין את הלב, ס'ציט צו דאס הארץ, מ'זעט ווי א איד דארף זיך מוסר נפש זיין, איוב האט מקבל געווען אלע יסורים, און עזרא הסופר האט געהאט די שווערסטע צייט צוריק צו ברענגען די אידן נאכאמאל אויף ארץ ישראל און צוריק אויפבויען דאס בית המקדש, און די שווערסטע ס'געווען די אידן זענען געווען אויפן נידריגסטן מצב, יעצט איז אזוי, עזרא הסופר איז צוריק געגאנגען אויף בבל, נאכדעם ווען מען האט שוין געבויעט דאס בית המקדש, איז געווען דארטן, דער קעניג האט געהייסן ארתחשסתא, און אויפן וועג גייענדיג קיין בבל, עשרה בטבת, אזוי שטייט אין מסכת, אין מגילת תענית, איז ער נעבעך אוועק און ער איז געשטארבן אין בבל. יעצט ביי די סליחות אין עשרה בטבת, אין די אשכנזישע, דארט וואו איך דאוון א שיל וואס מען זאגט אשכנז, שטייט, וזועמתי בתשעה בו בכלימה וחפר, אין נײַן טאג, נישט צען טאג אין טבת, נאר נײַן טאג אין טבת בין איך געבליבן בכלימה וחפר, פארשעמט, חשך מעלי מעיל הוד וצפר, טרוף טורף בו הנותן אמרי שפר הוא עזרא הסופר. קומט אויס אז לויט דעם איז ער נפטר געווארן דארט ווי איך דאוון זאגט מען דאך אשכנזיש, און איך קוק דאך וואס איך זאג. שטייט אז גאר נישט אין צען עשרה בטבת נאר נײַן טאג אין טבת, ס'איז דאס כ'האב ענק געזאגט, מ'האט מיך ארויסגעווארפן פון אלע ספרדישע שילן, דאוון איך דאך אין אשכנזישע שיל, איז מען נתעורר געווארן א מורא'דיגע קשיא, העט איך ווען דארטן נישט געדאווענט וואלט איך געוויסט עשרה בטבת איז עזרא הסופר'ס יארצייט, עניוועי, ס'דא א ספר מסעות בנימין שרייבט ער אז ער רעדט דארטן ער איז ארום געפארן ווי עזרא הסופר ליגט, איז געווען דארטן פופצן הונדערט אידן האבן געוואוינט אין די שטאט, ס'הייסט נהר סמורה, איך ווייס נישט ווי עס הייסט היינט, און עזרא הסופר און איז אוועק האבן זיי אים דארט באגראבן און זיי האבן געשטעלט א גרויסן בית המדרש אויף זיין קבר, און די ישמעאלים ווייל ער איז געווען אזא קורעידזשעס מענטש האבן זיי לעבן די שול אויך געשטעלט א גרויסן בית תפלה פון די ישמעאלים, דערציילט ער דארט א מעשה די מסעות בנימין איז געווען א פריעריגער א א תייר וואס איז ארום געפארן. ברענגט ער א מעשה אין די פריערדיגע צייטן, ס'האט זיך צובראכן דער קבר פון עזרא און עפעס א פאסטוך איז געגאנגען דארט שלאפן, און עזרא הסופר איז אים געקומען אין חלום האט אים געזאגט איך בין דער עזרא הסופר וואס איך בין דא באגראבן, גיי צו די אידן און זאג זיי זיי זאלן מיך נעמען פון דעם פלאץ און זאלן מיך באגראבן אויף אן אנדער פלאץ, און טאמער דער שר העיר וועט נישט לאזן, זאלסטו אים זאגן אז די גאנצע שטאט וועט שטארבן, קיינער וועט נישט בלייבן לעבן. געגאנגען דער פאסטוך און ער האט עס דערציילט פאר די אידן, און זיי געגאנגען מיט אים צום שר, און ער האט עס פארציילט פארן שר, און דער שר האט דאך נישט געוואלט אז מען זאל אים ארויסנעמען פון זיין לאנד, האט ער נישט געלאזט. פלוצלינג איז געקומען מענטשן זאגן פארן קעניג, זאלסט וויסן, די שטאט איז געווארן א מגיפה, מענטשן שטארבן, און פון די אידן איז קיינער נישט געשטארבן. האט גראד געהייסן דער שר אז מען זאל טוהן וואס עזרא הסופר האט געהייסן, מען זאל אים ארויסגראבן און טראגן ווי ער האט געהייסן, אזוי האט מען געמאכט, ווען מען האט אנגעהויבן ארויפצוגראבן זיין קבר האט זיך אויפגעהערט די מגיפה, און מען האט דארט אויך געבויט א שיינעם גרויסן בית המדרש, און זייער אסאך מאל פלעגט מען זעהן אויף זיין קבר ביינאכט א פייערדיגע זייל, און ס'איז ארויפגעגאנגען ביז צום הימל האט מען דאס געזען, און די ליכטיגקייט האט געלייכט דריי פיר פרסאות ארום און ארום, מענטשן האבן געגעבן געלט מ'זאל קויפן שמן צו צינדן אויף זיין קבר, אזוי ווערט געברענגט אין ספר סדר הדורות ג' אלפים ש"ע, דארטן ווערט עס געברענגט. אין איראק איז געווען דער סאדאם, סאדאם חוסיין, ער האט געהאט מיליטער וואס האבן יעדן טאג געפוצט ארום און ארום דעם קבר און דעם שול פון עזרא הסופר, דעם גארטן געמאכט, און ער פלעגט אלץ זאגן אז דער צדיק דאס איז זיין כח פארוואס ער האט נישט מורא צו טשעפען מיט די וועלט, ווייל עזרא הסופר שטייט אים צו די האנט ווייל ער האלט זויבער זיין קבר. דאס איז דער גרויסער עזרא הסופר. יעצט ווערט אויך געברענגט אז ער האט מתקן געווען אז מען זאל מאכן סוכות אין ירושלים און אין רשות הרבים. עס ווערט געברענגט אין תנ"ך א מורא'דיגע זאך, ווען עזרא הסופר און נחמיה האט צוזאמגעזאמלט די אידן צו לערנען תורה, האבן זיי געטראפן א נייע זאך אין תורת משה, אז מען דארף מאכן סוכות, שטייט דא וישבו בסוכות, כי לא עשו מימי ישוע בן נון כן בני ישראל עד היום הזה, מורא'דיגע זאך, מען האט נישט געמאכט די גאנצע צייט פון ישוע בן נון האט מען נישט געמאכט קיין סוכות אין ירושלים, דאס איז אין נחמיה קאפיטל ח' פסוק י"ז. יעצט פרעגט די גמרא מסכת ערכין דף ל עמוד ב' אפשר בא דוד ולא עשה סוכות, מיר זאגן אז דוד המלך האט נישט געמאכט קיין סוכות, בא שלמה ולא עשה סוכות עד שבא עזרא, איז דער מלבי"ם דארטן מסביר א אינטערעסאנטע זאך, מצד הדין האט מען נישט געמאכט קיין סוכות אין ירושלים בזמן הבית הראשון, ווייל ס'איז דא א הלכה אין עושין סוכה ברשות הרבים, אזא הלכה איז דא, דער רמ"א ברענגט עס אין שלחן ערוך, אורח חיים, סימן תרל"ז, אין הלכות סוכות, סעיף ג. אין ירושלים וויבאלד ס'איז נישט נתחלק געווארן צווישן די שבטים אזוי ברענגט די גמרא מסכת יומא דף י"ב עמוד א' און מסכת מגילה דף כ"ו עמוד א', איז במילא האט עס א דין פון רשות הרבים ממילא האט מען נישט געקענט מאכן קיין סוכה, נאכדעם ווען עזרא הסופר איז ארויף געגאנגען און ער האט צוריק איינגענומען ארץ ישראל. און ער האט עס באקומען אויך פון דעם קעניג אז ער מעג עס אז ער מעג מאכן דעם בית המקדש, האט ער און זיין בית דין זיך אויסגענומען אז מען זאל יא מאכן סוכות אין ירושלים, און נישט נאר אין ירושלים נאר ער האט זיך אויסגענומען אז אין אלע אנדערע רשות הרבים'ס מעג מען מאכן א סוכה. די, איך האב שוין געזאגט דאס אמאל מיט א פריעריגע דרשה, די וואס האבן א פראבלעם מיטן עירוב אז זיי טענה'ן ס'א רשות הרבים קענען זיי נישט מאכן אין די גאס קיין סוכות אויך נישט, דערווייל האבן אלע שילן, גרויסע סוכות אין דעם רשות הרבים. יעצט, דער מלבי"ם זאגט א מורא'דיגן חידוש, אבער ער גיבט א מראה מקום. דער מלבם זאגט, דו וועסט נאכקוקן אין די תוספתא אין בבא קמא, דאס איז דארט אין פרק ו' הלכה י"ג, אז ס'איז א תנאי בית דין אז מ'קען מאכן א סוכה אין רשות הרבים, זאגט ער אז דאס מוז זיין אז דאס איז געווען אין די צייט פון עזרא הסופר. יעצט איז דא נאך א גאנצע זאך, דריי זאכן. וואס די בית דין של מטה האט געטוהן און די בית דין של מעלה האט מסכים געווען, און דאס ווערט געברענגט אין די גמרא מסכת מלקות דף כ"ג עמוד ב', איינס איז אז מען האט געמאכט דעם פורים, די אנדערע איז אז מען האט געברענגט דעם מעשר אין לשכה שטאטס מען זאל עס געבן פאר די לויים, יעצט אין מדרש תנחומא ווערט געברענגט אז דאס האט מען געמאכט בימי עזרא.

אייניג מיט די לשכה, שוין פריער גערעדט וועגן דעם. עניוועי, דאס איז געווען עזרא הסופר. ער איז געווען א העלד ביי כלל ישראל. ער האט געמאכט תקנות, און זיינע תקנות זענען געבליבן ביז צום היינטיגן טאג. וואס איך וויל ארויסברענגען דא פון דעם גאנצן אריכות איז, כלל ישראל איז א פאלק וואס ס'וואנדערט מפני חטאינו. אדער אזוי ווי דער הייליגער ריזשינער האט געזאגט, רבונו של עולם דו ווייסט דאך, ומפני חטאינו גלינו מארצינו, נאך פאר אונז האמיר געזינדיגט האסטו שוין געהאט געמאכט א פלאן אז אונז מיר גייען אין גלות, ווייל אונז דארף מיר ארום גיין אין די גאנצע וועלט שרייען השם הוא האלקים. על כל פנים אונז וואנדערן מיר, זעסט אברהם אבינו האט נישט געזינדיגט, ער האט אנערקענט דעם באשעפער, די ערשטע זאך זאגט אים דער אייבערשטער לך לך מארצך וממולדתך, ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, דו מוזט ווייזן פאר די גאנצע וועלט אז ס'איז דא א באשעפער, פון דעם דיר זיצן דארטן אין אור כשדים העט גארנישט געשען. מוזט ארום פארן. אידן וואנדערן ארום מיט די תורה, מ'האט געטראגן די תורה אויף שאנגהאי, מ'האט עס געטראגן אויף אזאלעכע פלעצער ווי קיין אידן זענען נאך נישט געווען, און די סוף איז געווען, דער מעיאר פון שאנגהאי וואס האט געזען אזא ישיבה מיט בחורים מען לערנט מיט אזא הייליגקייט די סוף איז געווען ער האט צוגעהאלפן צו געבן דעם בילדינג ווייל ער איז געווען דער מושל נאך די מלחמה האט ער איבערגעלאזט דעם גאנצן שאנגהאי און ער האט זיך באזעצט אין ירושלים עיר הקודש ער האט זיך מגייר געווען און ער איז געווארן א גר צדק. און ער ליגט מיט אלע גרויסע ערליכע אידן אויפן הר הזיתים. איר זאלט וויסן, די אידן זענען די וואס דער אייבערשטער שיקט אונז ארום, אונז זאל מיר טראגן זיין קרוין און איבעראל אויסשרייען להתוודע ולהגלות כי הוא מלך על כל הארץ, ס'איז אונזער חיוב אז מען זאל אפילו די גוים לערנען די שבע מצוות בני נח, אזוי זאגט דער רמב"ם, ווען נישט ווייסן זיי ממש גארנישט. עניוועי, אונז דארף מען לידערס נישט שיקן. זיי האבן מורא. הרב געשטעטנער, איך האב דיר נישט געוואלט פוגע בכבוד זיין, ווי האט דער רבי געזאגט? דער רבי האט געשריגן אויף די שיף, אזוי האט מיר דערציילט דעמאלטס ר' בנימין הערש בערקאוויטש ווען ס'איז געווען די מלחמה מיט די עדה מיט די גיורת מיט ר' עמרם, האט דער רבי געשריגן איך האב איין ר' עמרם, איך האב איין עדה החרדית, וואס טו איך דא? אונז האמיר איין געשטעטנער וואס ער שרייט יארן לאנג אז ס'איז פסול'ע גיטין, יעצט איז ארויסגעקומען אז הלוואי וואלט ער נישט געווען אזוי גערעכט ווי ער איז. איך האב דיר נישט געוואלט פוגע בכבוד זיין ווען כ'האב געזאגט פאר דו רעדסט נישט פון קאשויער רב שווארץ, איך ווייס וואס דא גייט פאר, איך וועל דיר יעצט זאגן וואס איך ווייס, די קאשויער קינדער, איינער האט מיך אפגעקאלט און ער האט מיר געזאגט קלאר, קוואוט, קאשוי רב האט ביזן לעצטן טאג נישט געוויסט אז דאס איז געווען א גט מעושה, אזוי האט מיר געזאגט איינער פון זיין משפחה פון די נאנטע, און ער האט מיר געזאגט. קלאר אז איך זאל וויסן אז דו ביסט געווען דער ערשטע וואס דו האסט באקומען א בריוו פונעם אלטן קאשוי רב זאלסט עפענען דעם בית דין. דעמאלטס איז נאכנישט געווען אין גיטין, ס'איז געווען נאר חושן משפט, און קאשוי רב'ס שרצים, רוב פון זיי, רוב פון זיינע שרצים, האבן דיך געוואלט שטערן און אונטערברענגען, זיי האבן געוואלט זייער טאטע זאל נישט געבן אזא צעטל, דאס איז א באנדע שרצים מיט שקצים. איך בין געווען א וואוילער בחור איך בין נאר אויפגעשטאנען יעדן טאג פארטאגס און גיין אויף סענדז סטריט און זיך דארטן איינגעדרייט, די באס פלעגט אונז אויפפיקן ביי לי קארנער פען און ארויפפארן ביז סענדז סטריט, איז געווען דארטן א א בעקערי הייסט סאנדערס בעקערי. איז געווען זייער א גוטער ידיד מיט מיין שווער זכרונו לברכה ווייל ער קומט פון דעעש און. אונז, אונז זעמיר געווען בחורים, נאך דעמאלטס איז נאך נישט געווען מיין שווער, אונז זעמיר געווען בחורים, פלעג מיר אריין גיין אינדערפרי ווארטן אויפן באס די צען פופצען מינוט, אין א פיינע ווארעמע בעיקערי ס'איז נאך געווען פארפרוירן צו ווערן, זענען זיי געגאנגען. די קאשאוער מיט דעם דעם קראצמעך קראצן רב פון בארא פארק. שקצים רשעים! זיי האבן אים גארנישט געזאגט, און פלוצלינג קומען זיי ארויס מ'האט געטראפן ער קויפט פראוזן עגס. האט דער איד געוויינט בדמעות שליש, אויב ס'איז טאקע געווען. נבלה דאורייתא פארוואס האבן זיי מיר נישט געזאגט? וואס האבן זיי געווארט חדשים? זיי האבן נאכגעקוקט יעדן טאג געקומען באקוקן וואס דארטן טוט מען און נאכדעם געט מען ארויס א בריוו כ'האב מאכיל נבלות טריפות געווען פאר אידן ווי טוט מען אזא רשעות רבונו של עולם. דערפאר זענען די קאטשקעווער קינדער געפארן אין דר'ערד אריין, לעזער חיים איז געפארן אין דר'ערד ר'האט גארנישט, און די אנדערע זענען אין ערגעץ נישט אנגעקומען א חוץ געלט וואס זיי האבן און דאס האט דאך אנדערע אויכעט. אז דו האסט געוואלט גנב'נען מחלל זיין שם שמים יארן אין די צייטונגען האסטו געטון א גוטע גניבה, אבער זיי זענען אין ערגעץ נישט אנגעקומען. דער קאשוי רב איז דורכגעפאלן מיט יעדע זאך וואס ער האט מעורר געווען, צניעות, דורכגעפאלן, טרייפע פלייש, חלב, דורכגעפאלן. מיט וואס ער האט מעורר געווען איז ער דורכגעפאלן, ווייל זיינע קינדער האבן אים געפירט אין דר'ערד אריין, זיי האבן אים נישט פארציילט דעם אמת און ער האט אויסגעזען ווי סתם א שלעגער אין די גאס. הי דידנט מעיק סענס. די ערשטע בריוו וואס געש הרב געשטעטנער האט באקומען איז געווען פון קאשוי רב. נאכדעם איז אזוי, קאשוי רב האט נאך אן אייניקל וואס ער, דאס איז דער באקאנטער שידוך וואס מען האלט אין איין רעדן פון דעם. דער בלום, האכהייזער, און ביקסענשפאן, דאס איז איין פרוי מיט דריי נעמען, איז דארטן איז געווען די זעלבע זאך, מען האט גענומען דעם אינגערמאן, מען האט אים געעלעקטריזירט, מען האט אים אריינגעלייגט אין א ווען, ער האט געגעבן א גט. דער אינגערמאן שרייט היינט אז ער ווייסט באמת נישט ווען ער האט גע'גט'ט זיין פרוי ווייל נאך די עלעקטריק שאק ווערט מען צומישט. מען האט אים געפרעגט האט ער געזאגט יא וואס דו האסט געוואלט הערן האט ער געזאגט הי וואס מיקסד אפ און איך האלט אז די אלע וואס האבן געגעבן גע גט מעושה'ס און געווען מיקסד אפ זענען אפילו נישט געווען קלאר ביים שכל. א שיכור מעג געבן א גט? זיכער נישט ער איז נישט ביים קלארן שכל. און דארטן נעמט ער זיך אן זייער שטארק רב געשטעטנער פאר דעם אינגערמאן ער האט זי יעדעס מאל אויפן האטליין. זאגט ער מיר גלייב מנחם, די משפחה האט פארפירט קאשוי רב, זיי האבן אים געזאגט אז מ'האט געבן הונדערט אלפים אויף צו געבן דעם גט און ממילא איז קאשוי רב געווען זייער צופרידן, מען האט אפגעצאלט און פארטיג. איר הערט וואס דא גייט פאר? יעצט איך האב נישט קיין פראבלעמען מיט הרב געשטעטנער, איך האב נאר געוואלט רעדן פון דעם סאבדזשעקט ווייל איך האב געוואלט ס'זאל ארויסקומען, אדער אדער אדער איז קאשוי רב דער זעלבער שייגעץ אזוי ווי זיינע קינדער און די זעלבע בעל עבירות, סא זאל ער מיר נישט אראפגיין דער הייליגער קאשוי רב. א בעל עבירה ווי יעדער. נאר דעם סיגוטער האט געקוועטשט די פאר טאלער האט ער מכשיל געווען מיעל מארט, ער האט מתיר געווען מיעל מארט'ס טריפות, האט מכשיל געווען כלל ישראל, און דעם קאשוי רב האט גע'גט זיין טאכטער זאל האבן א גט. אדער טאמער איז דא א ריזען צו עקספלעינען אז ס'איז נישט אמת נאר די קינדער האבן אים אויך פארפירט דאס קען איך הערן און ס'מאכט מיך זייער רואיג איך האב הנאה אז כ'האב גערעדט פון דעם ווייל ס'קומט ארויס יעצט א זאך יעצט איז אבער די שאלה איז צו קען מען עס גלייבן צו נישט צו איז עס אזוי ווי דעם אודווארער רב אודוואר רב האט געזאגט יעצט קען ער שוין איבערלאזן א בריוו אז בעלז איז אויך כשר. כ'האב קיינמאל נישט געזאגט ס'איז נישט כשר. ווער ווייסט יעצט וואו דער אמת ליגט? אונז ווייסן מיר גארנישט. דאס זעלבע ווייסט מען נישט דא אויך נישט יעצט. האט קאשוי רב יא געוויסט צו האט ער נישט געוויסט. אבער דאס אז זיין משפחה פארענטפערט עס, דאס איז א געוואלדיגע געווינס. ווייל דאס ווייזט יעצט פאר די גאס פארלאז דיך נישט אויפן קאשוי רב. ווייל ס'דא אנדערע וואס זיי זאגן קלאר. און ס'איז אויך דא פון זיין משפחה. נאנטע וואס זיי זאגן מען האט פארפירט דעם קאשוי רב, מען האט איהם געזאגט ס'איז געווען א דיעל און פנחס גלויבער האט אראפ געשטעלט הונדערט טויזענט דאלער. סאו בקיצור יעצט העמיר גיין ווייטער, מען גייט יעצט דא מספיד זיין דעם גרויסן גאון צדיק עובדיה, עובדיה איז געווען אזא בחינה א גדול הדור וואס ער איז געווען א טוער, אויסער דעם וואס ער איז געווען א גאון און א גדול און א צדיק, איז ער געווען א טוער. די ספרדים זענען געווען צעלאזן און צעבראכן און צעשאסן, וואס האט ער געטון? ער האט זיי אויפגעשטעלט, ער האט זיי אויפגעבויעט. דרעי איז געווען זיין רעכטע האנט, ער האט אים צוגעשטעלט א פארטיי אין כנסת, דרעי האט געבויעט צענליגע מקוואות און אריינגעשטעלט הונדערטער טויזנטער יונגלעך און מיידלעך אין תלמוד תורה'ס. די ספרדים זענען נישט קיין טוערס. איך האב געמאכט דא א מקווה אין פלעטבוש. איז געווען ארעמע ספרדים וואס האבן נישט געקענט אפארדן דעם גרויסן שכר לימוד, ס'איז דא רייכע ספרדים און זייער ארעמע, סאו האבן זיי זיך געדרייט גאסן מיידלעך אין די סטריט, האסט געקענט אויפפיקן יעדעס מיידל, איז געקומען א איד א ספרדי און ער האט זיך געעפנט, ס'הייסט, כ'מיין ס'הייסט בית רחל, ער נעמט אריין יעדעס מיידל, א ספרדישע פארשטייט זיך ווייל מ'לערנט דאך אלעס אויף ספרדיש, ער נעמט זיי אריין אומזינסט. ער האט מיר געגעבן דאס געלט, איך האב נישט גענומען אין טאש, אבער אויף די עקספענסעס צו בויען א כלה מקווה, ער האט זיך געלאזט קאסטן פאר די ספרדים, ער האט אויפגעבויעט די ספרדים. ווער איז ער געווען? א שליח פון עובדיה. דאס איז וואס דא גייט פאר, דער איז געווען א דאער, א טוער, ער האט געטון. דער דרעי האט אריינגעלייגט הונדערטער טויזענטער קינדער אין די חדרים, קוק וואס איז היינט געווארן די ספרדים, קוק זיי אן. די טאטעס זענען מחללי שבתים, די קינדער גייען מיט שיינע אראפגעלאזטע פאות, שווארצע, אזוי זיס, מיט אזא בערדעלע, און די מיידלעך גייען אזוי צניעות'דיג, ס'איז אנבעליוועבל! וועמענס קרעדיט איז דאס? עובדיה יוסף, וועדער יו לייק איט אר נאט, דער מענטש האט געמאכט פון שקלאפן, די ספרדים זענען געגאנגען פוצן די טוילעטס ביי די אשכנזים, ער האט זיי געזאגט וועיט א מינוט, זאל דער אשכנז קומען ביי דיר פוצן דעם טוילעט, דו ביסט א מענטש, דו ביסט א חפצא. דאס איז געווען עובדיה, ער האט זיי געבויעט, ער האט געזאגט פאר זיי דרשות, ער האט זיי געבויעט, יעדע וואך האט ער גערעדט, און דאס איז די גרויסקייט פון עובדיה, און ער איז נישט נאר געווען א גאון פאר זיך, און ער איז נישט געווען ענוותנותו של זכריה בן אבקולס, ער האט נישט מורא געהאט, ער האט גערעדט און ער האט געפלאמט, ער איז געווען א בבחינה אזוי ווי מען האט געבויעט, ער איז געווען אזוי ווי אן עזרא הסופר, ער האט געזען די אידן זענען צושאסן האט ער זיי צוזאמגענומען, געפירט אויף ארץ ישראל זיך געבויט א בית המקדש. ער האט זיי אויפגעשטעלט. מען קומט היינט אריין אין עני ספרדישע שטאט, בני ברק, ס'דא אסאך ספרדים, ווי דו קומסט זיך אזוי זיס די געדרייטע ספרדישע פייעס, דאס האט קיינער נישט געטון נאר עובדיה מיט דרעי מיט ש"ס מיט די פארטיי, זיי האבן געגנבעט געלט פון די ציונים זיי האבן גענומען פאר חינוך, אזוי ווי ער דער בעלזער האט אויך די זעלבע געטון. ווען נישט עובדיה וואלטן די ספרדים היינט געווען סוג ד', היינט איז עס סוג א', זיי פארמעסטן זיך מיט יעדן אשכנז, זיי האבן בני תורה פונקט ווי ביי אונז, זיי האבן ספרים פונקט ווי ביי אונז, זיי האבן בעלי מוסר פונקט ווי ביי אונז, ס'איז א נחת צו קוקן אויף די ספרדים וויאזוי זיי בליען, עס האט געטון איין עובדיה. פאר קיינעם נישט קיין מורא געהאט, דער מצרי'שער גאון ווי דער קלויזנבורגער האט אים גערופן. יעצט איך וויל אייך פארציילן אפאר מעשות וואס איך האב געהאט מיט עובדיה, איין מעשה איז געווען אז איך בין געקומען אויף א מקווה, בודק זיין עפעס א מקווה, און עס איז געווען אין א שטאט פון העירייה, און איך האב געהאלטן אז די דאך איז פסול אפילו בדיעבד, וואס איז געווען איז, ס'איז דא א נייע זאך וואס ועד הארצי, איך האב זיי שוין געזאגט מוסר, אבער קען זיין זיי פאלגן און קען זיין נישט, ס'איז דא ווען דו גיסט בעטאן אויפן דאך, סעמענט, זאפט דאך דורך די וואסער, לייגט מען ארויף אזא שמיר אזא וואטערפרוף, מיט די צייט קרעקט עס אופן, רינט אדורך. איז דא עפעס א קיבוץ מאכט גומי, האבן זיי געמאכט אזוי ווי ס'איז דא א סליפ קאווער אויף א קאוטש, האט מען געמאכט אזא סליפ קאווער אויפן דאך פון די מקווה, מען האט עס געברענגט פארטיג פון די פאבריק, שוין געפארעמט, ס'האט זיך ארויף גע. די דאך האט דאך א מסגרת ארום און ארום, אויף דעם האט מען עס ארויף געצויגן און פארטיג. יעצט די דאך האט א פראבלעם, ס'איז צוזאמגעקלעבטע שטיקער און ס'קומט שוין פארטיג, איז יעדע חקיקה פסל'ט די מי גשמים. דער האט געהאט נאך א גרעסערן פראבלעם, אז די לאך זאל אראפגיין די וואסער איז נישט געווען אונטן, ס'איז געווען אין די זייט. איז במילא איז דא געווען דארט דריי אינטשעס וואס דאס האט געהאלטן וואסער, דאס איז א געהעריגע כלי, ווייל דער דין איז אויב דו ווילסט מבטל זיין א כלי מוז די לאך זיין אויפן נידריגסטן פלאץ בין איך ארויף אויפן דאך, איך האב געזאגט ס'איז פסול, נו, ס'איז א ספרדישע מורה הוראה געווען דער בעל מכשיר, און מ'האט צוזאמגערופן די גאנצע מועצה, און איך האב געזאגט ס'איז פסול, איך האב מסביר געווען פארוואס, גייט דער חברה'מאן דער ספרדי און ער זאגט מיר. הייבט אן צו שעלטן, אתה ממזר בן הסוטה בן הזונה, און ער נעמט זיך שעלטן אראבישע קללות, זאג איך הער אויס, שבת שלום, תהיה בריא, גיי ווייטער, ווילסט נישט הערן מיין מיינונג, גיי ווייטער. בקיצור, דריי וואכן שפעטער קריג איך פון אים א טעלעפאן קאל, דא אין אמעריקע, ווייל כ'האב זיי געגעבן מיינע נומבער, זיי ווייסן אלע טאמער מען ברויך מיך ווי איך בין, זאגט ער ער בעט מיך א טובה איך זאל אראפקומען אויף ארץ ישראל ער וויל איבערמאכן דעם דאך. סא, ס'זיך פיין. כ'פאר ארויס היינט נאכט, איך וועל זיין דארט מארגן. כ'קום אן דינסטאג, איך קלאפ אויף די טיר. מיטוואך, כ'קלאפ אויף די טיר. דאנערשטאג, איך זעה קיינער ענטפערט מיר נישט, האב איך פארשטאנען אז ס'איז געווען א פאוני קאל.
און שוין, קלער איך ווייס וואס כ'וועל טון. כ'וועל פארן צו רב שמעון. ביז דעמאלטס האב איך נאך געמעגט פארן צו רב שמעונ'ען. היינט איך וועל דארט פארן, צוויי בעלזע אינגעלייט האבן מיר געזאגט זיי גייען מיך הרג'נען. כ'בין דארט געווען אמאל פאר שבת. ס'איז א אינטערעסאנטע זאך, דעמאלטס שבת, ווען די אשכנזי'ס האבן אריינגעגעבן א ספר תורה אין מירון, דאס איז דער, נעבעך דער פארשטארבענער, אשכנזי וואס ער פלעגט ארום גיין נאך געלט, איז בקיצור דער מוסד זיינער האט אריין געגעבן א לעילי נשמת זיין פאר אים א ספר תורה און זעהט אויס ס'געווען מן השמים איך זאל נישט דארט זיין שבת, בערל איז דארט געווען און זיין ברודער, גוט, בכל אופנים ס'איז נישט וויכטיג, איז בין איך האב איך דעמאלטס נאך געמעגט זיין אין מירון אויף שבת, כ'פלעג זיין ארץ ישראל נאר אין מירון, היינט זיץ איך אין ארץ ישראל שבת ערגעץ אין נגב באהאלטן קיינער זאל מיך נישט זעהן, נישט וויכטיג, ס'איז אויך פון די זאכן וואס. יא, ווען איך קוק ווען לויט ווי דער אינגערמאן האט אפגערעדט די מארי וועיל וואלט דאס אלעס נישט געשעהן, נאר עס וואלט געווען זנות און מיט אלע קינדער. עניוועי, לאמיר צוריק גיין דא. האב איך געקלערט כ'פאר מירון אויף שבת און כ'וועל זיין ביי רבי שמעון, האט זיך מיר געלוינט די שפעזן זיין ביים צדיק. עניוועי, אין בערך פרייטאג צוויי דריי שעה צום זמן קריג איך א טעלעפאן קאל פון דעם רב און ער הייבט אן צו שרייען, מה קרה? וואס איז געשען? פארוואס ביסטו נישט געקומען? האסט דאך געזאגט דו פארסט ארויס. זאג איך, רבי איד, איך האב געקלאפט ביי דיין טיר דינסטאג, מיטוואך, דאנערשטאג האסט נישט געעפנט, איך קום אויף מירון אויף שבת און זונטאג פאר איך אהיים, וואס הייסט דא מה קרה? עניוועי, זאגט ער, לאמיך דיר עפעס זאגן, איך האב דיך ארויסגעווארפן מיט גרויסע בזיונות און איך האב נישט פארראכטן די מקווה, און וואס איז געשען איז, ווען דו ביסט אוועק געפארן, ליטל דו יו נאו, איך האב אן איידעם וואס איז ראש הישיבה, צוויי וואכן דערויף האט מען אים דייעגנאוזט ער האט. קענסער אין קאפ, און איך האלט אז דאס איז ווייל כ'האב דיך מבזה געווען, דו למעשה האסט דאך מיר נישט געטוהן קיין שלעכטס, דו האסט געזאגט וואס דו האלטסט על פי הלכה. בקיצור, בין איך געגאנגען, איך האב געזעהן ס'איז לא דבר ריק היא, האב איך גענומען הרב עובדיה זאל קומען אהין באקוקן דעם פלאץ, עובדיה איז געקומען מיט זיין קאר, און. ער איז ארויפגעגאנגען ארויפגעקראכן אויפן דאך, און ער קוקט אן דעם דאך, און ער איז אים מסביר וואס איך האב געזאגט פארוואס ס'איז פסול, זאגט ער מי שאמר לך את זה הוא צודק מאה ואחד אחוז, ווער ס'האט דיר דאס געזאגט איז איין הונדערט און איין פראצענט גערעכט, דער דאך איז א פסול'ער דאך, אלע טובלות דארפן איבערגיין אין אן אנדערע מקווה. שוין, בקיצור ער האט שוין דאס געזען, האט זיך מיישב געווען און ער רופט מיך אראפ. דערווייל אבער איז געשען א גרויסער אומגליק, אז מאנטאג ער האט מיך געקאלט מאנטאג, מאנטאג נאכט איז זיין איידעם געשטארבן, זאגט ער איך בין נישט געווען אינדערהיים ווייל איך בין געזעסן דארטן ווי מיין טאכטער זיצט שבעה, און איך בעט דיך זאלסט הסליחה און זאלסט קומען זונטאג, קיצור איך קום זונטאג, זאג איך אים אזוי, דעם דאך קען איך איבערמאכן ס'איז נישט קיין פראבלעם, יעצט איך וויל זאגן דעם עולם וויאזוי מען קען עס איבערמאכן ס'זאל זיין כשר להלכה, אז דו נעמסט רינעדיגע גומי, די זעלבע וואס ער האט נעמסט רינעדיג, און דו שמירסט אן דעם גאנצן דאך, קען עס קיין כלי נישט ווערן. ווייל ס'איז געמאכט דרך בנין, ס'איז נישט ארגער ווי די סעמענט, און דאס איז גארנישט, ס'איז א קלייניקייט ממש, ס'איז נאך ביליגער ווי די גאנצע זאך. נאר וואס, איך פארלאז זיך נישט אויף דעם אליין, איך לייג נאך אויף דעם ארויף א טין לעיער אוו סעמענט, קודם ס'זאל זיין קבעו ובנה, נישט ווייל כ'האב מורא פאר קבלת טומאה, ווייל ס'איז סינטעטישע ראבער, ס'איז נישט מקבל טומאה, גומי איז נאר מקבל טומאה ווען די מחלוקת, צו גומי מקבל טומאה צו נישט, די מהרש"ם מיטן מהרש"ג. איז נאר ווען ס'איז ווען ס'קומט פון א בוים, ס'יוצא מן העץ. גומי פלעגט מען אמאל נעמען פון א בוים, היינט מאכט מען עס סינטעטיש. און נאכדעם נאך א זאך, ווייל אונז ווייס מיר פון דרך בנין ווייס מיר אונז ביי האלץ, און אונז ווייס מיר ביי שטיינער. אויף גומי האבן מיר נישט פון די ראשונים אז ס'הייסט דרך בנין ווייל ס'איז נאך נישט געווען אין זייער צייט. ממילא האב איך נישט ליב זיך ארומצושפילן, איך האב עס, איך האב עס אזוי געמאכט, איך האב עס פארראכטן, ס'האט געדוירט אפשר צוויי שעה, מ'האט געקויפט גרויסע אמפערס מיט גומי פון די זעלבע קיבוץ, און מ'האמיר עס צוגעדעקט. ס'איז געווארן אויסגעטריקנט, האב'ך ארויפגעלייגט א דינע לעיער סעמענט און א גוטן טאג ס'איז אלעס פערטיג. שוין, יעצט האט זיך אבער געטון א פראבלעם, ס'איז געווען זומער, זומער רעגנט נישט. בין איך געגאנגען צו עבדיה יוסף און איך האב אים געזאגט, זאלסט וויסן אזוי, איך האב נישט קיין פראבלעם צו מאכן קונצט אייז, כ'האב עס שוין געמאכט אין ארץ ישראל זיכער, ס'איז דא וועם זיך צו פארלאזן, אויפן חזון איש, אויף אנדערע, זאג איך הגם סאטמאר רבי האלט מען טאר נישט אפילו נישט בדיעבד כשר, אבער ס'איז דא א בריוו פון רעבן וואס ער האט געשריבן אויף אורוגוויי צו זיין תלמיד און ווייס, רבי שמעון ווייס, זאגט ער אים, טאמער דו האסט נישט קיין ברירה, און דו זעסט ס'קומט ארויס מכשולות זאלסטו זוכן שניי אדער אייז ביי די טייכן, און טאמער ס'איז נישט דא זאלסטו מאכן קרח מלאכותי, זאלסט מאכן קונצט אייז. דער זעלבער רבי וואס ער שרייבט מען טאר נישט שרייבט מאכט יא, דאס איז דאס הייסט א מורה הוראה, דאס האט געמיינט מסביר זיין, שלמה יאנקל געלבמאן וויל אויספיגערן דעם רבי'ן מען מאכט א מושיען של ישראל, דו ווייסט וואסערע וויאזוי דער רבי האט געארבעט און האט זיך געשלאגן מיטן סמך מם און ער האט געוויסט וויאזוי צו זיין א מורה הוראה צווישן די טראפן, דו האסט דאך נישט קיין השגה, דער זעלבער רבי וואס ער שרייבט מען קען עס נישט מצרף זיין לשום סניף היתר שבעולם, כ'האב פופצן סעיף אויף די מקווה כשר און אויכעט ווייל ס'איז געווען געמאכט מיט קונצט אייז, זענען די אלע זאכן גארנישט ווערט און די רבי האט געשריבן פאר שמעון אין א בריוו אז ער זאל מאכן מיט קונצט אייז דאס האט מיר פארציילט זאג איך הרב הגאון הצדיק רבי אברהם לייטנער זכר צדיק לברכה ער האט עס מיר פארציילט ער האט מיר געזאגט ווען ער האט געוואלט ווערן רב פון מאנטעווידעא האט ער געפרעגט רבי שמעון ווייס צו דאס איז די זעלבע מקווה מיט די קונצט אייז זאגט ער ניין דאס האט מען נאר גענוצט דריי פיר חדשים נאכדעם וואס עס האט גערעגנט האט מען געמאכט א געהעריגע מקווה און איך ווען איך האב געמאכט די מקווה פאר די בני יואל האט מיר איינער געברענגט א בריוו וואס איז געווען אויסגעטייפט פון רבי'ן די תשובה מ'האט געוואלט אריין דרוקן אין די תשובות און ר' יאסל אשכנזי האט געמאכט אן עקס דערויף להוציא דאס זאל מען ארויס נעמען יעצט אין זומער די תשובות דרייט זיך ארום נאר איך געב ארויס א ספר אויף מקוואות איך טרוי מיך נישט ארויס צו געבן די רבי שרייבט זאלסט מיר צוריק שיקן די בריוו קיינער זאל עס נישט זען. יעצט רעדן מיר פון וועגן זיי ווייל ס'איז דאך נישט אמת עניוועי וואס איך זאג איז דאך עניוועי נישט אמת אבער למעשה האב איך געזאגט דעמאלטס א ווארט וואס האלט איר מען מעג מאכן קינסט אייז זאגט ער ניין כ'האב א תשובה און כ'בין מברר אז מ'טאר זאגט ער מיר אבער דו קענסט עס יא מאכן דו זאגסט דאך האסט געמאכט אנדערע פלעצער אויך זאגט ער מאך עס געזונטערהייט נאר איין זאך געב מיר א כתב אז ווען ס'עט רעגענען זאלסטו צוריק קומען און דו וועסט עס איבער מאכן דעם אוצר מיט געהעריגע וואסער און עסט איבער מאכן אלעס ס'זאל זיין מי גשמים האב איך אים געזאגט. אין גרעסטן כבוד, כ'האב עס אונטערגעשריבן, כ'האב אנגעפילט דעמאלטס דעם אוצר פון שומיט, כ'האב אויפן דאך האב איך ארויפגעלייגט קרח מלאכתי, כ'האב געקויפט בלאקים קרח, און כ'האב עס גוט אפגעווישט, כ'האב עס געמאכט, ס'איז אריינגערונען, ס'האט זיך אויפגעלאזט, און ס'האט אנגעפילט דעם אוצר פון מי גשמים, און מ'האט איבערגעמאכט יענע מקווה. שפעטער בין איך געקומען נאכן זומער, און כ'האב איבערגעמאכט די גאנצע זאך געהעריג מיט מי גשמים, און כ'האב געטוישט די בורות, און פארטיג ענד דעי ליווט העפילי עווער עפטער. און דאס איז איינע פון די זאכן וואס איך האב געהאט מיט הרב עובדיה יוסף. נאכדעם איז דא נאך א זאך וואס איך וויל ענק פארציילן וואס איך האב געהאט מיט הרב עובדיה יוסף און עס איז וויכטיג מען זאל רעדן דערפון. איך געב ארויס, איך האב ארויסגעגעבן א קאמפיוטער אויף אויסצורעכענען וסתות און איך פלעג ארויסגעבן א ספר אויך יעדעס יאר, היינט געב איך עס שוין נישט ארויס ווייל עס איז אלץ קאמפיוטערייזד. ס'איז געגאנגען אין די, דעמאלטס איז געווען א מלחמה אין ווילימסבורג, חדש, אסור מן התורה, דוד ראזנבערג געשריבן תשובות, כ'וויל ענק דערציילן, דא איז געווען די וואך איז געווען א מורא'דיגע מעשה, דא דער וואלנער וואוינט אויף קליימער סטריט, זיין זון איז אריינגעקומען פון קרית יואל דאכט זיך מיר, ער האט געהאט א גערענטעטע קאר, און ער קומט ארויס פון די קאר און ער זעהט מיך גיין אין די גאס הייבט ער אן צו שרייען, דו מוסר! דו שייגעץ! האב איך אים געזאגט הער אויס איך וועל דיר ענטפערן, זארג דיך נישט איך וואק אוועק. יעצט וועל איך דיר ענטפערן. דו האסט א פעטער וואס הייסט וואלנער, ער איז אן איידעם ביי ר' יודל ראזענבערג, ער האט נישט קיין קינדער, ווען ער זאל האבן קינדער וואלט איך געזאגט אז די אלע קינדער זענען ממזרים, נאר ער ברענגט דארטן אויף ר' שלוקיש איז געווען א פעטער פעשער מענטש, האט אים איינער געזאגט איך קען זאגן דיינע קינדער זענען ממזרים, די זעלבע דא אויכעט, ער קען נישט האבן קיין קינדער ווייל ער וואוינט מיט זכרים, ער האט מטמא געווען אלע באנקס אין קעמפ, זאל אים זאגן קומטס ארויס אין וואלד איך וועל דאווען דעקן ביינאכט, איך וועל דאווען דעקן, ב ב ב זעט אויס דאס גוט און יענץ. ער האט מטמא געווען א גאנצע שטאט. סא וואלנער, פאר איך בין א מוסר, פאר איך בין א שייגעץ, רעד קודם מיט דיין פעטער ער זאל אויפהערן צו טוהן משכב זכר מיט די קינדער, ס'איז נישט זיינע, ס'איז נעבעך קינדער פון הייליגע אפגעהיטענע עלטערן וואס זיי האבן געשיקט אין א בית ספר און א בית חינוך, סא דו גיי מיר נישט נאכשרייען, כ'האב דיר געזאגט היינט שרייען מיר אונז צוריק, נאכגעשריגן האט מען אונז פינף יאר צוריק ווען מ'האט נאך געוואלט באהאלטן וואס דא גייט פאר, היינט איז אין בית אין שרייען שומעס, עניוועי. איז דוד ראזנבערג געווען ביזי אז חדש אסור מן התורה, דערווייל איז נישט דא איין רב וואס קען הלכות וסתות, ס'זאלט ארויף שטעלן יעדן רב דעם גרעסטן גאון שטעלטס ארויף, דא וואס זיי פסקען אסאך, זיי האבן לייב פילע ווייס איך קלאר ער קען נישט, כ'האב אים דעמאלטס אריין געשיקט א שאלה פון א וסת השבוע בדילוג און ער האט עס נישט געכאפט. נאכדעם וואס איך האב אים געוויזן אז עס איז נישט געכאפט זאגט ער יא אבער די תניא זאגט מען מען נישט חושד זיין ס'הארגעט מיך דו לייג זאג איך אבער די תניא זאגט האסטו מיר געדארפט זאגן פארדעם נישט יעצט יעצט ווייס איך וואס די תניא זאגט אונז קענמיר די אלע זאכן עניוועי קיין שום רב קען נישט קיין הלכות וסתות נאובאדי ס'איז דא אפאר רבנים די וואס האבן געמאכט ספרים די האבן עס אביסל דורך געלערנט די איבריגע וועל איך דיר זאגן שענער איך האב געוואלט זעהן וועלכער יונגערמאן איז געגאנגען אמאל מיט א צעטל פרעגן א רב א שאלה פאר וסתות איך האלט אז רוב יונגעלייט איך רעד דאך צו יונגעלייט איך פרעג ווער העלפט דיר ציילן די פינף און די זיבן טעג זיי קענען נישט דעי דאונט נאו האו טו קאונט פייוו און סעווען דעיס, נאו דעי דאונט. די ווייב האט מען עפעס געלערנט, מען ציילט דריי, פינעף, זיבן, מען מאכט נאך זיבן טאג א הפסק טהרה, מען ווארט פינעף טאג, רבותי די מצב איז שרעקליך, נאר וואס? הו קעירס, ס'ליגט נישט קיין געלט דערין. חזקל טייטלבוים, דער אליהו מלאך הברית, ער זעט אויס ממש ווי אליהו מלאך הברית אליין. דער חזקל טייטלבוים לערנט פאר אין סאטמאר און דא דא יעדע נאכט פינעף זעקס און זיבן חתונות. און ער לערנט פאר און ער האט נישט קיין דריי מענטשן אמאל און אמאל פינף און ווען ער לערנט וסתות הייבט אן יעדער דרימלט קיינער כאפט נישט די חשבונות דארף זיין א אזוי ווי ס'דא אויף יעדע זאך דייווערסיפייד ס'דא צו פרעגן דעם אויף מראות דעם אויף הלכות שבת דארף זיין אפאר תלמידי חכמים ספעשילייזד אין וסתות מאכטס א כולל אויף דעם. קיינער קען נישט היינט קיין וסתות. דעם זיך האב איך געשלאגן כ'האב געמאכט א מחשב א קאמפיוטער אויסצורעכענען וסתות כ'פלעג עס אריינטראגן אין סאטמאר אין קליימער ס'איז דא אינגעלייט וואס געדענקען עס נאך כ'האב געברענגט דעם גרויסן מאשין כ'האב יעדן אויסגערעכנט דער עולם קען נישט וסתות כ'האב אנגעפונגען צו זאגן נייעס מ'קען נישט ציילן חמשה ימים מיט די שבעה נקיים אויך נישט. איינער ציילט פינעף און ער ווארט דעם זעקסטן טאג ביי בין השמשות, און דער אנדערער ביי די שבעה נקיים מאכט ער נאר זעקס טאג ווייל ער האט אריינגערעכנט דעם ערשטן טאג דעם יום וואס ער האט געמאכט דעם הפסק טהרה רעכנט ער אריין פאר א טאג. רבותי! ס'איז איין חכם כבעל הנסיון, איך האב געטוהן אין דעם און איך ווייס וואס גייט פאר נאך צוואנציג יאר צוריק, און היינט איז די מצב נישט בעסער געווארן. עניוועי, בקיצור האב איך ארויסגעגעבן יעדעס יאר אזא לוח. איין טאג באקום איך א טעלעפאן פון א ספרדישן רב דא דא אין פלעטבוש, א גרויסער רב, זאגט ער מיר, ער הייבט אן נאך די זיבעצן קללות א מינוט, פרעג איך אים מה קרה? וואס איז געשען? זאגט ער, ליסן, האסט אריינגעשיקט דא א לוח וסתות, און דא שטייט אז אן א הפסק טהרה איז נישט דא קיין שבעה נקיים, זאג איך אים, נו, נו, וואס איז? א גמ', א משנה, מסכת נדה, דאך מנין ה', איז עס א גמרא? זאגט ער, נאו, אין דבר כזה, אצלנו אצל הספרדים, ביי אונז ביי די ספרדים, א רב ס'איז גרויס, זאגט ער נישטא אזא זאך, די פרוי הערט אויף צו זעהן גייט זי צו די מקווה. שוין, פיין, נאו פראבלעם. זאג איך אים דו ביסט משוגע? אויב פסק'נסטו אזוי פאר דיין קהילה, ער האט א קהילה פון אפאר הונדערט מענטשן, זאג איך אים זעמער אלע אויף צרות. זאגט ער אזוי, איך זאג מיין זאך און ער זאגט ער איז א ספרדי. זאגט ער אזוי, אויב עובדיה העט מיר זאגן אז דו ביסט גערעכט, על איך טוישן דעם פסק. האב איך גענומען א פליגער, אן על אל פלייט וואס פארט ארויס נאכמיטאג, און איך בין געזעסן. צווייע צו דרייע אויפן פליגער אויף ארץ ישראל. איך קום אן צו עובדיה, איך האב איין זון האט דעמאלטס געלערנט אין ארץ ישראל, זאג איך אים ווארט דא אינדרויסן ווייל איך וויל קודם רעדן מיט אים און נאכדעם וועסט אריינקומען און געבן שלום וועסטו זען וואס דאס הייסט א גדול הדור. אינמיטן הערט ער קולות ער קומט צו לויפן, וואס וויל ער פון דיר טאטי, זאג איך ער וויל גארנישט ס'איז גוט בלייב אינדרויסן נאך אפאר מינוט. קיצור איך דערצייל עס פאר עובדיה, זאגט ער תן לי את מספר הטלפון עכשיו, געב מיר שוין דעם טעלעפאן פון דעם רב, און ער קאלט אים אפ און ער פרעגט אים זאג מיר ס'איז אמת? זאגט ער יא, זאגט ער דו ביסט צודרייט, זאגט ער אזוי, כל הנשים שפסקת לו כל השנים היה נידה גמורה וכל הילדים הם בני הנידה, אלע פרויען וואס דו האסט געפסקנט פאר זיי ביז יעצט זענען א נידה דאורייתא, און אלע קינדער זענען בני הנידה, הייבט ער אן צו שרייען נו הסבתא שלי ממצרים און ממצרים נוהגים און, זאגט ער תשמע לא אכפת לי מאיפה הסבתא, ס'אינטערעסירט מיך נישט ווי דיין באבע קומט, ממצרים, מקהיר. מתל אביב, כל הנשים שפסקת הם נידה גמורה. נאכדעם איז ער געגאנגען און האט געקאלט רפאל הררי, דאס איז זיינס א תלמיד דא אין פלעטבוש, און ער זאגט אים דו ביסט צודרייט? ביי אונז ספרדים זאל אזא זאך געשען? א רב זאל פסק'נען אז נאכדעם ווען א פרוי הערט אויף צו זען דם גייט זי אין מקווה? דו ביסט צודרייט? וויאזוי האסטו דאס צוגעלאזט? זאגט דו זאלסט מאכן כולל און מ'זאל לערנען הלכות נידה, און מ'האט טאקע דעמאלטס געגרינדעט א כולל און איך בין געקומען יאהרן זאגן דארט שיעורים. יעצט, פארוואס זאג איך עס דען פאר ענק? ווייל די אשכנזים דארפן אויך דעם זעלבן, אונז האמיר נישט קיין כולל, אונז האמיר נישט אינגעלייט, אינגעלייט האבן צייט פופצן מינוט א טאג צו לערנען, מ'זאגט אמאל האט א בעל מוסר געזאגט, געפרעגט וואס מ'זאל לערנען אין די פינף מינוט אז מ'האט צייט, האט ער געזאגט מוסר, זאגט אים איינער ביסט נאריש רבי, זאגט ער אז דו וועסט לערנען מוסר וועסטו טרעפן נאכדעם מער צייט. ביי אונז קומט א אינגערמאן אין שיעור, דרימלט איין, דער לערנט פאר דאס, דער לערנט פאר יענץ, ס'איז דא דף יומי, ס'איז דא די סאטמארע דף יומי, דער אינגערמאן האלט נאכנישט ביים דף יומי, דארף יעדן טאג מיטלערנען חשבון, אויב זי האט געזען זונטאג, ציילט מען זונטאג דעם ערשטן טאג, און מאנטאג דעם צווייטן, און דינסטאג דעם דריטן, און מיטוואך דעם פערטן, און דאנערשטאג דעם פיפטן, און דאנערשטאג פארנאכטס פאר די שקיעה, נישט רבינו תם מיט די סאטמארע שקיעות, די וואס זיי טוען א מלאכה נאכן זמן. שקיעה איז סאנסעט. אמאל נאך געווען אלטע רבנים וואס האבן נאך געקענט פון דערהיים האט מען געהאלטן א האלבע שעה נאך די שקיעה ווייל אין יוראפ איז אנדערש לויטן אופק אבער די היינטיגע אינגעלייט דארפן וויסן סאנסעט דאס איז עס און דעמאלטס פארן סאנסעט מאכט מען א הפסק טהרה קודם מאכט מען א בדיקה און נאכדעם א מוך דחוק וואס מען לאזט איבער גאנץ בין השמשות. און נאכדעם די נאכט הייבט זיך אן דער ערשטער טאג פון די שבעה נקיים, דאס טייטש אז טאמער דאנערשטאג פארנאכטס האט זי געמאכט א הפסק טהרה, איז דאנערשטאג ביינאכט און פרייטאג דער ערשטער טאג, איז ציילט מען אזוי, פרייטאג, שבת, זונטאג, מאנטאג, דינסטאג, מיטוואך, און דאנערשטאג. דאנערשטאג ביינאכט, נאך צאת הכוכבים קען זי גיין צו טבילה, און דאס איז זייער וויכטיג ווייל הונדערטער אינגעלייט מאכן חתונה.

איז דעם דאנערשטאג ווערט נישט אריין גערעכנט פארן ערשטן טאג פון די שבעה נקיים נאר מען הייבט אן פרייטאג דער ערשטער טאג און ס'איז דא אסאך מיסטעיקס עניוועי האט ער געזאגט פאר דעם רב עובדיה האט געזאגט פאר דעם רפאל הררי הרב רפאל הררי זאלסט מאכן זיכער אז מען לערנט די ספרדים זאלן וויסן וויאזוי מען האלט טהרת המשפחה און דער מענטש איז געווען א לידער און יעדער האט אים געפאלגט ער האט געהאט די גרעסטע לווי' א מיליאן מענטשן ווער האט דען געהאט אזא לווי'? ער האט יעדן מוצאי שבת גערעדט אויפן ראדיא, ער האט אויפגעהויבן די מאראל, ער האט אויפגעהויבן די גייסט, ער האט אויפגעהויבן די ספיריט, ער האט אויפגעהויבן די אינער נשמה האט ער אויפגעהויבן פון אלע ספרדים, ווען נישט וואלט מען זיך זיך מתגולל געווען באשפה. און אויף וועם זאגט מיר יעצט א הספד, לאן יאות למבכות, אונז גייט מיר וויינען, ס'איז אזא חורבן אז מ'קען שוין נישט וויינען אויך נישט, אזא חורבן, נאר וואס? ער האט איבערגעלאזט קינדער, איינס שענער ווי די אנדערע, די אלע אונזערע רעבעס האבן די גרויסע. טישן מיט די כל עולם כולו, קיין איינער האט נישט אזאלכע געקלויבענע סרויגען ווי ער, דער זון וואס ער איז אוועק איז געווען א גאון, ער האט יעצט א זון וואס ער מאכט אזוי ווי משנה ברורה מאכט ער אויף ד' חלקי שולחן ערוך, ער האלט שוין ביי צוואנציג חלקים און ער האלט ערשט אינמיטן אורח חיים. א גאון עולם אזוי ווי דער פאטער. אבער צו זענען די לידערס ווי דער פאטער? ניין, זיי זענען נישט אזאלכע לידערס, דער מענטש איז געווען א לידער, דער מענטש האט גענומען א שטעלונג אין יעדע הלכה, ביי די פאלאשים האט ער גענומען א שטעלונג, ביי יעדע הלכה האט דער מענטש גענומען א שטעלונג, זיך נישט דערשראקן פאר קיינעם, ס'איז געווען א כבוד צו זען אזא מענטש און צו קענען אזא מענטש.
ס'איז נאך דא נאך אסאך מעשות וואס כ'האב געהאט מיט אים, נאר איך וויל שוין ענדיגן דעם הספד, מ'וועט נאך רעדן אויב כ'זאל אים אויב ס'איז נאך בשלושים, ס'דא ביי די יאהרצייט. ער האט זיך געדרייט ביי ר' עמרם בלוי אין שטוב, ער איז געווען קנאיש געשטימט, נאר ער האט געדארפט האבן פרנסה, געהאט א שטוב מיט קינדער, איז ער געווארן ביי די רבנות, און נישט ארג געווען, ביי אונז איז געווען איינער פון די עדה החרדית, איז ער געווארן א רב ביי די רבנות.
יעצט ווי קום מיר דא אונז אריין אין דעם פיקטשער? אונז דארפן זיך ארויסלערנען, אדער בין איך א רב, בין איך א מנהיג פאר כלל ישראל, אדער בין איך נישט קיין רב, קענסט נישט זיין קיין רב און פארפירן כלל ישראל. די גמרא לערנט אונז א מורא'דיגע זאך. אמר רבי ירמי' משום רבי שמעון בן יוחאי, ס'איז א גמרא אין מסכת סוכה דף מ ה עמוד ב', זאגט רבי שמעון בן יוחאי יכול אני לפטור את כל עולם כולו מן הדין מיום שנבראתי, פון ווען איך בין געבוירן ביז היינט קען איך פטר'ן די גאנצע וועלט פון דין, דאס איז זעכציג יאר צו זיבעציג יאר, איך ווייס נישט ווי אלט רבי שמעון איז געווען ווען ער האט געזאגט די מימרא. ואלמלא אלעזר בני, ווען איך האב נאך מיט מיר אלעזר, יעצט ווערט שוין געברענגט אז דא שטייט אליעזר נישט אלעזר, אויף דעם איז שוין אויך דא. איך גיי נישט יעצט אריין אין דעם, ואילמלי אלעזר בני עמי ווען איך האב מיט מיר מיין זון אלעזר, קען איך די גאנצע וועלט פאטערן מיום שנברא העולם ועד עכשיו, פון ווען די וועלט איז באשאפן געווארן, דאס מיינט צוויי טויזנט יאר און אסאך מער ווי צוויי טויזנט יאר צוריק, ואילמלי יותם בן עזיהו עמנו ווען איך האב נאך מיט אונז יותם בן עזיהו, קען איך זיי פאטערן מיום שנברא העולם עד סופו, א מורא'דיגע זאך, ווער איז געווען יותם בן.

טוועני. נעם אראפ טוירטי וואן סיקסטי סעווען פון טוירטי ניין טוועני איז עס א ערך פון אכט הונדערט יאר גערוקט איינער פון צווייטן. זאגט רבי שמעון פאר זיין זון ווען איך האב דעם יותם בן עזיהו קען איך פאטערן די וועלט פון פון ווען זי באשאפן ביז ווען זי וועט שטיין.

צוריק, ער וויל האבן דעם גרויסן צדיק וואס ער האט געהייסן יותם בן עזיהו וואס ער איז געווען פון די מלכים, נישט נאר ס'איז געווען אן אונטערשיד מיט אכט הונדערט יאר נאר ס'איז געווען א נייע תקופה אויך שוין, ס'איז שוין נישט דא קיין מלכים, ס'איז שוין נישט דא קיין נביאים, ס'איז שוין געווען די תקופה פון די תנאים. וואס איז דא די פשט פון די גמרא? און וואס דווקא האט ער פונקט אויסגעטראפן דעם גרויסן צדיק יותם בן עזיהו? יעצט רשי אין מסכת סוכה זאגט א אינטערעסאנט געדאנק. רש"י זאגט, צדיק היה ער געווען א צדיק וענוו יותר משאר מלכים, ער איז געווען אן ענוו מער ווי אנדערע מלכים, וזכה און ער האט זוכה געווען בכיבוד אביו, ועליו נאמר בן יכבד אביו, אין מלאכי שטייט, אין מלאכי א' שטייט אז ער איז געווען א זון וואס האט מכבד געווען זיין טאטן, ווייל עזיהו. איז געווען קרעציג איז שכל הימים שהיה אביו מצורע אז זיין טאטע איז געווען א מצורע והוא היה שופט עם הארץ און ער האט געמשפט די אידן כדכתיב אזוי ס'שטייט אין מלכים ב' קפיטל ט"ו און ויותם בן המלך על הבית שופט איז לא נטל עליו כתר מלכות בחייו האט קיינמאל נישט גענומען זיין כתר מלכות וכל דינין שהיה דן אומרם בשם אביו ער האט געזאגט איך האב געלערנט ביי מיין טאטן אזוי און אזוי איז ד. שוין, מילא איז ער געווען א גרויסער צדיק, ער האט מקיים געווען כיבוד אב. יעצט דער יותם בן עזיהו עזיהו זיין טאטע איז געווען פופציג יאר א קעניג אין דעם לעבן פון זיין טאטן, און בסך הכל האט ער געקעניגט צוויי און פופציג יאר, אבער ער האט געהאט פופציג יאר פון זיין טאטן וואס זיין טאטע איז געווען א מצורע. יעצט לאמיר דא אביסל אריינגיין אין דעם לעבצייט סיי פון עזיהו און סיי פון יותם. עזיהו האט געוואוסט אז ס'איז דא א מצוות עשה פון פריה ו. האט ער געוואוסט אז אידישע קינדער קיין עין הרע מערן זיך, און ס'איז געווארן כסדר א געענגעניש מיט דירות, ס'איז געווארן א געענגעניש פאר כלל ישראל. איז וואס האט ער געטון? שטייט אין דברי הימים ב' קפיטל כ"ו, ויבן און ער האט געבויעט מגדלים במדבר, ער האט געבויעט גאנצע שטעט אין די מדבר, ויחצב בורות רבים, ער האט אויסגעהאקט גריבער ס'זאל זיין וואסער, כי מקנה רב היה לו. ווייל עס איז געווען אסאך פי, אידן האבן געהאט אסאך פאשע. ובשפלה, ובמישור, אכרים וכורמים. מען האט געמאכט וויינגערטנער, בהרים אין די בערג, ובכרמל, כי אוהב אדמה היה. ער האט ליב געהאט די ערד, ער האט געוואוסט אז מען מוז צושטעלן פאר כלל ישראל. דאס איז געווען דאס גרויסקייט פון עוזיהו, ער האט נאר געמאכט איין מיסטעיק, ער האט זיך געזען אז ער איז אזוי גרויס, שטייט דארטן אז ער איז אריין געקומען מקטיר זיין קטורת, ובחזקתו גבה לבו עד להשחית וימעל בהשם אלוקיו ויבא אל היכל השם להקטיר על מזבח הקטורת, ס'זענען גראד נאך געקומען עזריהו הכהן און די כהנים אַכציק מענטשן און זיי האבן אים געזאגט דו טארסט דאס נישט טוהן, איז ער געווארן קרעציג עד יום מותו, געהאט אויפן שטערן קרעץ האט ער זיך באהאלטן. אבער דאס האט ער געוואוסט אז מען מוז בויען פאר אידישע קינדער שטעט, וויינגערטנער, עס זאל פאר זיי גיין גוט, אונז זעמיר דאך אזוי אויף צרות עניוועי, מען האמיר נישט קיין נעשינאליטי, מען האמיר נישט יעדער האט אונז ארויסגעווארפן, כאטש ווי אונז זעמיר זאל אונז גיין גוט, מילא איז ער שוין אוועקגעגאנגען האט זיך ארויסגעשטעלט אין בית הקברות האט ער זיך געבויעט א אוהל דארטן איז ער געזעסן א גאנץ לעבן מבודד. איז זיין זון יותם האט אלעס נאכגעזאגט אינעם נאמען פונעם טאטן, ער האט פאר זיך נישט געהאלטן קיין שום גרויסקייט. זאגט רבי שמעון ווען איך האב דעם יותם קען איך די גאנצע וועלט ארויס נעמען מן הדין, ביז ווי ווען זי וועט נאך שטיין. יעצט שטייט דא נאך א זאך אויכעט, וואס איז געווען יותם אליין? בן עשרים וחמש שנה יותם במלכו, ער איז געווען פינף און צוואנציג יאר, און זעכצן יאר האט ער געקעניגט אין ירושלים, וואס האט ער געטון?

בשנה ההיא זיי האבן אים געמוזט געבן שטייער די בני עמון מאה כיכר כסף הונדערט זילבערנע שקלים א כיכר א צענטער ועשרת אלפים כורים חיטים און צען טויזענט כור ווייץ ושעורים גערשטן עשרת אלפים זאת השיבו לו בני עמון ובשנה השני והשלישי ויתחזק יותם כי הכין דרכיו לפני השם אלוקיו זאלסט וויסן. ער האט זיך באפעסטיגט זיינע וועגן פארן אייבערשטן, ער האט געזען אידן זאלן האבן פון אלעם גוטן, איז א מורא'דיגע רשי וואס אונז געפינען מיר דא אין דברי הימים, רשי זאגט דא, ככל אשר עשה עוזיהו אביו, אז ער האט געטון הישר בעיני השם, דער יותם, אזוי ווי אלעס וואס זיין טאטע האט געטון, זאגט ער מורא'דיגע ווערטער, הטובה שעשה אביו, דאס גוטס וואס זיין טאטע האט געטון פאר כלל ישראל, א מנהיג דארף זוכן ס'זאל זיין גוט פאר כלל ישראל, נישט זיך בויען פאלאצן, זאגט רש"י וזה שאמר רבי שמעון בן יוחאי במסכת סוטה, מסכת סוטה זאגט רבי שמעון יוחאי אזוי, אלמלא יהיה אברהם אבינו מקבל עליו כל עוונות הדורות עד לו, ווען אברהם אבינו זאל נעמען אלע עבירות פון די אלע דורות ביז צו אים, אני הייתי מקבל עלי חטאי הדורות מאברהם עד לי, זאגט רבי שמעון איך וואלט גענומען אלע עבירות פון אברהם אבינו ביז צו מיר. ואם הוי יותם בן עוזיהו עמי ווען איך האב יותם בן עוזיהו מיט מיר היינו מקבלים עלינו מאברהם ועד סוף הדורות קען מען אונז אלע עבירות נעמען פון אברהם ביז סוף כל דורות פארוואס ווייל כשבכל המלכים שלפניו ולאחריו אלע קעניגן פאר אים און נאך דעם מצינו בהם חטא טרעפט מען א חטא חוץ מיותם איז נישט געווען קיין חטא דוד רק באוריה החתי שלמה.

וואסערע א פשט איז דאס? קען מען זאגן זייער פשוט, יעדער מנהיג וואס ער שטעלט צו א שטאט אידן זאלן קענען וואוינען, ס'איז בנה ערים ויחזקה, דער מענטש איז דער וואס ער איז מציל כלל ישראל פון אלע עבירות, קודם אז זיי האבן ווי צו וואוינען, זיי האבן הרחבת הדעת, זיי קענען דינען דעם אייבערשטן, זיי ווערן נישט ברוגז אויפן באשעפער, און זיי מאכן נישט קיין היתרים זאלן נישט האבן קיין קינדער, זיי מאכן נישט די אלע היתרים נאר זיי ברענגען אראפ אידישע דורות. דעיס איז וואס ר' שמעון זאגט, דו ווילסט וויסן וואס וועט מציל זיין כלל ישראל עד סוף כל הדורות, ווען ס'וועט שוין נישט זיין די גרויסע ר' שמעון בן יוחאי מיט די גרויסע יותם מיט אברהם אבינו, איך וועל דיר זאגן זייער פשוט אזוי, טו די זעלבע וואס עוזיהו האט געטון, און זיין זון יותם שטייט ער האט געטון די זעלבע וואס זיין טאטע, ס'שטייט ויעש הישר בעיני השם ככל אשר עשה עוזיהו אביו, די זעלבע. ער האט געבויעט שטעט פאר אידן, יעצט אונזער הייליגער רבי. האט אונז געבויעט א שטאט. מ'האט דערפון געמאכט א ממש א עיר הנידחת. מ'האט ארויפגעצויגן די טעקסעס, מ'האט געמיינט ס'מוז זיין פונקטליך אזוי ווי די אלע גרויסע שטעט לאנדן און ניו יארק, ס'בסך הכל א סאבערב ערגעץ, ס'האט נישט קיין שפיטאל, ס'נישט דא וויאזוי צוצוקומען דארטן, איז למעשה האט מען געמאכט אז מ'זאל ווידער נישט קענען וואוינען, סאו אין יעדן דור איז דא די זעלבע יותם וואס ער. ער נעמט זיך צאם מיט ר' שמעון בן יוחאי, וואס ער נעמט זיך צאם מיט אברהם אבינו, וואס ער זעט אז אידישע קינדער זאלן האבן וואו צו וואוינען. און דעמאלטס איז דער אייבערשטער מוחל אלע עבירות פון כלל ישראל. און דאס איז וואס ר' שמעון זאגט, נישט אז איך האב יותם מיט מיר, ווייל יותם איז געווען מיט באלד טויזנט יאר פאר ר' שמעון, און איז געווען אן אנדערע קעטעגארי אינגאנצן ווי ר' שמעון, ר' שמעון איז געווען א תנא און יותם איז געווען א מלך. יא און אנדערס נאך צווישן זיי איז נאך געווען א א גאנצע זאך פון נביאים אויך. ווי קומסטו צו זאגן ווען איך האב יענעם? ניין ער מיינט נישט ווען איך האב יענעם ער מיינט ווען איך קען נאכטון די זעלבע. אונז האמיר נישט קיין לידערס. ס'דא מען דארף האבן שטעט מען דארף האבן אין ארץ ישראל שטעט מען דארף האבן אין אמעריקע מען דארף האבן א לידער מען דארף נישט בויען מוף ארויס מוף דו קענסט מופן אפילו נאנט צו ניו יארק פענסלעוועניע איז זייער ביליג ריעל עסטעיט אין אלע ארום און ארום. אלדע שטעט, דו גייסט אראפ נארט קעראליינע, סאוט קעראליינע, דזשארדזשע, פעניס קאסט ריעל עסטעיט, אונז האבן נישט קיין לידערס, כלל ישראל איז געשלאגן מ'האט נישט קיין לידערס. שס האט צוגעשטעלט אין ארץ ישראל תלמוד תורה'ס, ישיבות, מקוואות, שטעט, ספרדים זאלן האבן ווי צו וואוינען, מ'האט צוגעשטעלט מיט ביליגע משכנתא'ס, ס'איז נישט געווען הצמדה לדאלער, מ'האט נישט געדארפט נאכדעם גארנישט באצאלן. מ'האט געקויפט דירות ממש אומזינסט, און דאס האמער אונז נישט היינט, אונז האמער שוין נישט מער ווער ס'זאל זיך זארגן פאר יענעם. ווען א רב מ'זאגט אים מ'דארף ראטעווען כלל ישראל, זאגט ער יא ס'איז א גוט געדאנק, וויפיל גייט מיר בלייבן אין די טאש נאך פאר ער האט אנגעהויבן, וויל ער שוין וויסן וויפיל מ'צאלט אים. רבותי אז אונז האמער נישט קיין מנהיגים לאמער אליינס ווערן יוזמ'ס, לאמער זיך אליינס בויען אונזערע הייזער, פערציג פופציג אינגעלייט, פארטס ענק אוועק, בויעטס ענק א שטעטל, דער וועלפער טשעק גייט אנקומען דארט אויך. נאך באקומסט נאך א גרעסערן וועלפער טשעק, און סעקשאן עיט האסטו דארט אויך, דארט קענסטו האבן אן אייגן הויז און סעקשאן עיט עט ער באצאלן דעם רענט. ווייל ס'איז נאכנישט ניו יארק. סאו אויף דעיס באדויערן מיר אונז יעצט עובדיה. עובדיה איז אוועק, ס'איז נישט דא מער קיין טיערס פאר די ספרדים אויך נישט, זיי רייסן זיך שוין ארום. מ'זאגט ווען ווייסט א ספרדי מ'דארף שוין בויען א נייע שול ס'איז דא צוואנציג מתפללים ווייל ביז צוואנציג עט נישט בלייבן קיין מנין פאר ביידע איינמאל ס'איז דא צוואנציג פארטראגן זיי זיך שוין נישט דער אייבערשטער העלפן זאלן האבן שכל מ'זאל ווייטער בויען אידישקייט מ'זאל נישט לאזן צופאלן די ארבעט וואס עובדיה האט געטוהן מיט זיי און אונז זאל מען נישט לאזן צופאלן די ארבעט וואס אונזער רבי האט געטוהן מיט אונז ער האט געזאגט אמאל האב איך נישט קיין שטעטל על איך נישט האבן עולם הבא האט דער רבי געזאגט האב איך גארנישט אויפגעטוהן אויף די וועלט היינט האט מען געמאכט אן עיר הנדחת מ'קען נישט דארטן וואוינען. לאמיר זיך צוריק שטעלן אייגענע שטעט און נישט קוקן אויף די מנהיגים, דער אייבערשטער זאל העלפן אז מען זאל האבן הרחבת הדעת און ס'זאל שוין קומען דער גואל צדק זאל אונז אויסלייזן פונעם גלות במהרה בימינו אמן.